א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא, דא הייבט זיך אן דער צווייטער חלק די מלחמה קעגן פעדעפיילס. כ'האב ענק שוין געזאגט מען האט אויסגעקויפט דעם מענטש וואס ער האט די פעילד מעסיי האט מען אויסגעקויפט בקיצור און מען האט געמאכט דערפון א נארמאלן בלאג נישט קיין זנות נישט קיין לשון הרע נאר אויף אזאלכע מענטשן וואס סאטמארער לאו עניוועי ס'איז כמעט אזא דזשאנק אזוי ווי

אז ס'איז דא קינדער אין די גאס אן אייגענע געמאכטע צרה, אן אייגענע געמאכטע פלעג, און א פלעג מיינט א נגע, און נאכדעם האט ער חרטה געהאט. מען זאגט אז רעכניץ איז ביהיינד איינע פון די מענטשן וואס האבן עס געקויפט, ס'איז דא עטליכע שותפים, און ער איז ביהיינד איינע פון זיי, אבער איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך נעם אויף דעם אסאך דיסקלעימערס. כ'הער זאגן כ'נעם דיסקלעימערס, אז קאטלער האט אים געזאגט ליסן אונז ווייס מיר וואס דו טוסט אונז קען מיר די נורסינג האום ביזנעס מען ווייסט די נבילות און טרייפות מיט אלעם איף יו דאונט וואנט פראבלעמס ביטווין אס צי צוריק און ער האט צוריק געצויגן און דאס איז די מוראדיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר די פראבלעם איז אז דער עולם איז נאך נישט רעדי פאר דעם מין חינוך צו דערציילן א מעשה אז אזוי האב איך געהערט. אז ר' משה סאווראנער איז געווען א גרויסער אנטי ברסלב, אנטי ר' נחמן, איז אמאל האבן זיי זיך געטראפן האט ער אים געגעבן א זאג אז איר ווייסט איר זענט נישט געמאכט פאר דעם דור, אזוי האט זיך אנגערופן ר' משה סאווראנער פאר ר' נחמן האט ער אים געגעבן א זאג, איר זעהט זייער גוט איך בין טאקע נישט געמאכט פאר דעם דור, מיין דרך וועט ערשט זיין דורות שפעטער ווען ס'וועט זיין א שפלות הדור, איז די זעלבע דא אויכעט. דער דרך וואס איך האב ענק דא אנגעהויבן, זעהט אויס דער דור איז נאך נישט גרייט דערצו, אבער אונז זעמיר יא גרייט, אונז גיימיר זיי אריינברענגען אין דעם דרך, אונז לאכמיר פון ענק, עניוועי. ס'איז א גרויסע שאנדע פאר כלל ישראל אז מ'האט זיך אזוי אויפגעפירט. פאר די מלחמה האט מען נישט געשריבן קיין ביכער, ס'איז נישט געווען זאכן אזוי פונקטליך. די דייטשן ימח שמם האבן יא געהאט אלעס פונקטליך, אבער היינט האט מען אלעס, די בלאגס גייען בלייבן, סגייט בלייבן אז מהאט זיך געשלאגן מיט וויקטעמס און מיט עלטערן פון וויקטעמס, ווער האט זיך געשלאגן די גרעסטע רבנים? וואט א שעים. אסתר האט געזאגט פאר די אנשי כנסת הגדולה כתבוני לדורות שרייבטס אוועק פאר די דורות וואס דא איז געווען, מען זאל וויסן. זאל זיך לערנען. איך זאג אויך אזוי, כתבוני לדורות, מען דארף דאס אלעס באשרייבן פאר די צוקונפטעדיגע דורות, מען זאל זען אין וואס פאר א נידריגן שפל המצב מען האט אין אמעריקע געלעבט, ס'איז אנבעליוועבל, מען האט געקענט דען האבן דעם שענסטן חינוך, געלט איז דא, אלעס איז דא, און מען האט געלעבט אינעם נידריגסטן שפל המצב וואס איז דא. אן אינעסענט יונגל גייט אין חדר קומט ער אהיים איז איז ער שוין מאלעסטעד סאיז אזוי ווי די נביא זאגט ער איז אוועק געלאפען פונעם בער און סהאט ער אים געכאפט דער לייב ער איז אוועק געלאפען פונעם מלמד האט אים געכאפט א עלטערע יונגל ער איז אוועק געלאפען פונעם עלטערן יונגל האט אים איינער אין די מקווה געטוהן וואס מען טאר נישט סאיז געווען דא ממש אנבעליוועבל. און אין א געוויסן וועג איז עס גוט, ווייל דער עולם וועט מיינען, אה, ס'איז געווען א מלחמה פון א האלבן טאג, און יעדער האט זיך אונטערגעגעבן. ניין ניין ניין ניין, ס'איז געווען א בלוטיגע מלחמה יארן לאנג, און ברוך השם מ'האט עס געווינען. יעצט וועל איך רעדן אביסל חסידות. עטס געדענקט איך האב ענק אייביג געזאגט וואס טוט זיך אפ אין אומאן ברסלב? ס'איז דא ווייניג מענטשן זיי פארן מיט אן ערנסטקייט, ס'איבעריגע פארן פשוט פאר זנות, איך האב ענק דאס אלעס געזאגט, ס'איז יעצט ארויסגעקומען פון ארץ ישראל פונעם. רעדיא, גלי צהל, גלי צהל, זאגט וואס גייט פאר אין אומאן, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר דארטן, מען כאפט די חברה, זיי טראגן דראגס, און איינער זאגט אז ביי זיך אין שטוב וואטשט ער די אלע חברה, דו קענסט נישט וואטשן, איך בין אויך דארט געווען, מען קען גאר נישט וואטשן, ס'איז די גרעסטע דראג פושעריי וואס ס'טוט זיך ביים היימישן עולם, יעצט איך האב געזאגט דא א דרשה ווען מען פארט אויף. מירון זאל מען וואטשן. דאס וויל איך ענק זאגן, איך רעד אייביג פון אומאן, אומאן איז די זעלבע זאך. איך וויל זאגן פאר די צובראכענע הערצער וואס זיי פלעגן זיך מוסר נפש זיין צו פארן צום ר' נחמן, יעצט קען מען נישט פארן אזוי, מען קען יא פארן אבער די סכנה איז גרויס, די זונות זענען גרויס, איך וויל ענק זאגן. דער ר' נתן פלעגט גיין זיך מזכיר זיין ביי אלע צדיקי הדור, ער פלעגט גיין צו ר' לוי יצחק פון בארדיטשוב, צו אלע צדיקים אין זיין דור. און האט אלץ מורא געהאט אז ער איז נישט יוצא פארן אייבערשטן און ער טוט נישט גענוג און ער קען נישט געהעריג דאווענען מיט אלעם די אלע זאכן, ענדליך האט אים דער אייבערשטער געהאלפן ער האט געטראפן ר' נחמן האט אים ר' נחמן געזאגט אזוי הער מיך אויס וואס דארפסטו איך זאל דיך מזכיר זיין פארן אייבערשטן דו האסט די זעלבע קאנעקשאן צום אייבערשטן ווי איך דער אייבערשטער האט דיך פונקט אזוי באשאפן און אראפגעשטעלט דא אויף די וועלט פונקט ווי ער האט מיך באשאפן איך קען דיר גארנישט העלפן יור אן יור און ענד דו די בעסט יו קוד. איי דו קענסט נישט דאווענען אזוי גרויס ווי לאמיר זאגן ווי רבי נחמן צו ווי רבי לוי יצחק פון בארדיטשוב און ביסט נישט געקומען צו דעם און דו פארשטייסט נישט יעדעס ווארט ביים דאווענען קענסטו נישט מכוון זיין מען רעדט צום אייבערשטן אויף אידיש ער פארשטייט אידיש און פראנצויזיש והא ראיה משה רבינו האט דאך געגעבן די תורה אין שבעים לשונות צו וואס האט ער דאס געדארפט פאר וועם ס'איז געדארפט פאר די צוקונפטעדיגע דורות ווען איינער וועט קענען אויף פראנצויזיש האקן נאמרין בכל לשון חוץ מן אפאר זאכן. איז ס'גארנישט ראנג אז דו האלטסט און דו ביסט טאקע באמת אזוי גרויס ווי דער קדושת לוי און בעטן דעם אייבערשטן דאס זעלבע? אה יענער גייט מיט העכערע השגות מיט העכערע מדריגות נו וועגן דעם איז ער דאך דער קדושת לוי איז דאס האט ר' נחמן איינגעפירט אין ר' נתנ'ן. יעצט איך וויל זאגן דאס פארן צום ציון איז ליידער היינט געווארן זייער שעדליך סיי ברוחניות סיי בגשמיות איז.

איז די זעלבע דא אויכעט, אויב דו מוזט אנקומען צום רבינ'ס ציון דו קענסט נישט אינדערהיים זיצן און זאגן רבונו של עולם כ'האב דיך ליב און כ'ווייס דו האסט מיך אויך ליב כאטשיג כ'האב געזינדיגט און מ'רעדט זיך דורך מיטן אייבערשטן כ'האב גרויסע נסיונות און ס'געלונגט נישט אבער כ'מיין נישט שלעכטס, אויב דו קענסט עס נישט טון ביי דיר אינדערהיים איז עס דער זעלבער צמצום ווי יעדעס חסידות. אין טשערנאבל האט מען געהאט זייערע צמצומים, אין וויזשניץ האט מען געהאט זייערע צמצומים, און אלעס איז אנגעקומען אז דער רבי איז דער אינטערמידיעט, דער שותף, דער וואס ער טראגט און ברענגט פונעם אייבערשטן צום עולם און פון עולם צום אייבערשטן, און דאס איז נישט ריכטיג און דאס איז קיינמאל נישט געווען אמת, און וועגן דעם האט ר' משה הערש סאווראנער געזאגט פאר ר' נחמנ'ן איז אין צו פרי, האט ער געזאגט יא איר פארשטייט עס ווייל ס'איז נאך נישט אויף יעצט געמאכט ווייל דעמאלט איז נאך געווען גרויסע צדיקים וואס זיי זענען געווען מן ההר אל העם און מן העם אל ההר, אבער נו מ'האט זיך דאס אויסגעלאזט זענען אלע סי אי אוס, זענען אלע געלט פרעסערס, און ווען נישט דאס וואס ר' נחמן האט אונז געלערנט אז איך בין אזוי נאנט ווי דער קדושת לוי און ווי דער בעל שם הקדוש צום אייבערשטן. מיין ניצוץ וויל דער אייבערשטער פונקט אזוי נישט פארלירן און ער וויל ס'זאל אויפטון וואס ער האט עס אראפגעשיקט צו טון, פונקט ווי ער האט אראפגעשיקט רבי שמעון בן יוחאי, און דאס איז דאס געוואלדיגע זאך וואס ר' נחמן האט אונז געלערנט, אבער יעצט נעמען ר' נחמן און אים אויך צו מאכן פאר א צמצום, זאגן הריני מקשר בתפילתי ובפרט לנחמן בן פייגא, נא וועי, איך דארף, איינמאל אז ר' נחמן האט שוין אויסגעלערנט דעם סיסטעם אז יעדער איז נאנט צום אייבערשטן דארף איך שוין נישט האבן ר' נחמנ'ען אויך נישט איך בין אזוי נאנט צום אייבערשטן פונקט ווי ר' נחמן אפילו אן דעם הריני מקשר, יעצט מיך הארט נישט אז מ'פארט. זאל מען יא פארן זאל מען נישט פארן, מיך הארט נישט אז מען האט געמאכט א צמצום פון גאנץ ברסלב'ע חסידות אז מען מוז פארן צום ציון און מען מוז זאגן די צען קעפיטלעך און מען מוז זאגן הריני מקשר, די אלע זאכן איז אויך א צמצום, ווייל צו דעם פארלאנגט זיך געלט מיט צייט מיט מי, און ממילא איז עס שוין נישט דאס וואס ר' נחמן און ר' נתן האט אונז געלערנט אז בכל קראנו אליו ווי א איד דערמאנט זיך איך וויל רופן דעם באשעפער קען ער אנקומען צו. און ס'איז באמת נישט קיין חילוק וויפיל עבירות ער האט שוין געטון, און וויפיל מאל ער איז געווען ביים ציון פון רעבן, און וויפיל מאל ער האט געזאגט תיקון הכללי, איטס אלל אירעלעווענט. אוודאי ס'העלפט צו, יעדע זאך העלפט צו אז מ'זאל זיך פילן נאנט צום באשעפער, אבער טאמער איינער פילט זיך ער קען דעם שיטה פון ר' נחמן און ער פילט זיך נאנט צום באשעפער, קען ער גראד פארן אן א אנעם הריני מקשר. דאס האב איך נאר געוואלט מסביר זיין, דער עולם זאל פארשטיין וואס ר' נחמן האט געוואלט און וואס ער האט אויפגעטון. כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען דער אנשין אין ירושלים האט געשיקערט אמאל פורים און ער איז געווען ביזי, דער רעבע, דער הייליגער רעבע, דער רעבע, האט אים איינער געפרעגט נו ווען ער איז שוין א פארניכטער געווארן פונעם שיכרות, פרעגט ער אים זאג מיר העכערן רעבן איז שוין נישט דא גארנישט, קיין רבונו של עולם איז שוין נישט דא, דאס איז דאך אויך א צמצום אז דער רעבע, דער רעבע, דער רעבע, דער רעבע. ס'דא העכערס פון רעבן די רבונו של עולם און מ'קען צוקומען צונעם יעדער בכל קראנו אליו. געווען יעצט איינער האט געזאגט א הספד אויף דעם בחור חשין וואס איז נעבעך אוועק, זאגט ער ער איז ארויף געגאנגען גראד צום הייליגן רעבן אין היכל פון רעבן, קען זיין ער איז העכער פונעם רעבן, ס'דא תלמידים וואס זענען העכער פונעם רעבן, א בחור אין זיינע יאהרן גענדיגט ש"ס אזוי הער איך ער האט געשריבן חידושי תורה, ער האט געענדיגט כל מקצועות התורה, קענסט קיינמאל נישט וויסן וואספארא נשמה דאס איז געווען, ער איז נאנט צום הייליגן באשעפער אין גן עדן און נישט צום רעב, יעצט פארוואס זאג איך דאס אלעס, ווייל מענטשן קאלן מיך אפ, זיי גייען פארן צו רבי נחמן, מען פארט און מען פארט און מען פארט און מען פארט, זאג איך, ווען ס'זאל נישט זיין די אלע דרכים בחזקת סכנה, און אוקריינע זאל זיך נישט שלאגן מיט רוסלאנד, און מען שיסט אראפ ציווילע פליגערס, און דארטן אין אומאן אליין דארף מען אויך האבן גרויס סייעתא דשמיא, און יעצט איז נאך דא אינעם צייטונג ווערט געברענגט און אין אלע רעדיאוס, ס'ווערט געברענגט אויף גלי צהל, אז דארט איז די גרעסטע פלאץ ווי מען פארקויפט דראגס און ווי מען שווערצט עס אריבער אויף ארץ ישראל, מען האט יעצט אויך געכאפט איינעם וואס האט געקויפט דארט דראגס און געוואלט אריינטראגן אויף ארץ ישראל, סאו עט די ענד אוו די דעי ווען ס'זאל נישט זיין דער מקום סכנה וואלט איך גארנישט געזאגט. ווילסט פארן? אה, ס'איז א חלק פונעם פלעזשער אז ס'קומט נישט צו צו קיין עבירות, אלרייט פאר. נעמסט מיט דיין ווייב, כ'ווייס, אלרייט פאר. אבער היינט זשע דאס איז מיר מורא'דיג איינגעשטעלט. ס'איז דא צרות מבית און מבחוץ, און דארט אליינס בא'גנב'עט מען אויכעט, און דו ווייסט נישט וואסערע טעראריסטן און וואסערע דראנק עדיקטס און וואסערע קראנקע נערוון קראנקע זיי דרייען זיך דארט. איז במילא איז אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך אותה, זאגט רש"י עכשיו היא שנואה אבל אהובה היתה בימי אבות, עס איז געווען די פריעריגע ברסלב'ע חסידים זענען געפארן מיט דעת, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען אויף צו פארן, זיי האבן געקענט געהארגעט ווערן מיט אלעם. דעמאלטס האט עס דער אייבערשטער ליב געהאט, אבער היינט אז ס'ווערט דארטן א בתי זונות א קלאב פון דראגס מיט אלע מיסע זאכן און ס'מחלל שם שמים, איז דארף מען קוקן וואס האט ר' נחמן באמת געוואלט, האט ר' נחמן געוואלט אז מ'זאל נישט קענען זיין קיין ברסלב'ער חסיד און מ'זאל נישט קענען מאכן התבודדות און רעדן צום אייבערשטן אויף וואסערע שפראך מ'קען נאר אז מ'איז ביי זיין ציון? טאמער רעדט זיך איינער איין אז דאס האט ער געוואלט האט ער געמאכט דעם זעלבן צמצום ווי אלע אנדערע רבישע הויפן האבן געמאכט סאו האט ער גארנישט אויפגעטון. יעצט אז ר' נתן איז געגאנגען בעטן ביי אלע גדולים און צדיקי הדור אז ער זאל זיין ערליך און ער זאל קענען מתפלל זיין מיט כוונה מיט אלעם און קיינער האט אים נישט געהאלפן יעדער האט געזאגט מ'עט מתפלל זיין צום אייבערשטן און נאכדעם איז ער געקומען צו ר' נחמן האט ער אים געזאגט חכם, ס'ליגט דאך ביי דיר אין די האנט, דו קענסט שוין אנהייבן, נעם דיך יעצט רעדן צום אייבערשטן, יעצט אז מען דארף שוין אנהייבן מיט א ציון, פארן אויף אומאן, זאגן צען קאפיטלעך תהלים, און דווקא דארטן, און גיין פארדעם אין מקווה, און געבן צדקה, איך בין צו אלעם מסכים, ס'איז זייער הייליגע זאכן, נאר דאס איז די זעלבע לימיטעישאן אזוי ווי יעדעס חסידות האט געהאט, מען מוז צוקומען צום רעבין, מען קען נישט גראד קומען צום אייבערשטן חס ושלום, די אלע מינות וכפירה וואס מען האט מלבש געווען, און וועגן דעם זאג איך דעם עולם, מען פארט. פארק דעם קומענדיגן שבת הייסט עס ס'פארן אפאר הונדערט מענטשן ס'פארן זייער אסאך בחורים זאלטס אבאכט געבן איר זאלטס נישט ווערן סטאק מיט דראגס דארט זאלטס וואטשן מיט וועם עטס רעדטס ביינאכט ס'דא שטילע געסעלעך די חברה זענען עלול אויף אלעם ערגסטן די חברה זענען דאך קראנקע חברה ווען איך האב איינעם ארויסגעווארפן פון די מקווה מיט זיבן אכט יאר צוריק איז ער געגאנגען און ער האט זיך געווייקט אין מקווה, און איך האב דארט געבויעט די מקווה, איך האב נישט געוואלט מען זאל מטמא זיין קינדער מיט בחורים, האב איך אים געזאגט גיי ארויס, האט ער מיר געמאכט אזוי מי אתה, ווער ביסטו, האב איך געהייסן דעם גוי וואס האט מיר געגעבן דארט שמירה, איך האב אים געווינקען, איך האב אים געזאגט נעם אים ארויס, דער איינער האט אים ארויסגענומען פונעם וואסער, צוויי מינוט שפעטער קומט יענער מיט א לאנגע מעסער וואס ער האט געקויפט ר' קוויטרישע שונא, און ער. האט אנגעהויבן צו שרייען, איך האב געהארגעט א מענטש, איך בין געזעסן זיבן יאר אין אבו כביר, יעצט בין איך ארויסגעקומען צוויי וואכן צוריק, איך בין געקומען דא צום רעבן, און ער לויפט מיט מעסער און ער וויל אריינשטעכן אין מיר די מעסער. די חברה וואס איך האב געהאט דארט פאר שמירה האבן ארויסגענומען ביידע גאנס, און זיי האבן אים געוואלט שיסן, האט ער געגעבן א ווארף אראפ די מעסער און ער האט אויפגעהויבן די הענט, אל תירה בי, שיס נישט! דו ווייסט וואסערע לאו פיפל קאם דער? ס'איז א שרעק מיט זיי צו האנדלען, און די זעלבע איז אין מירון אויך, און וועגן דעם דארף מען דארט אויך וואטשן, רבי אהרן פארט מיט זיין עולם. יעצט איך בין א ברסלב'ער חסיד, איך קען נישט פארן אויף אומאן, ווייל כ'האב מורא מ'וועט מיך דארטן שלאגן, ס'איז דא אסאך ידידים מיינע און אסאך שונאים, און כ'האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען, זאג איך פארן רבונו של עולם, הער אויס, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, דו ביסט דאך מלא כל הארץ כבודו, איך גיי ארום צוויי מאל ווילימסבורג, און איך דאווען, איך קום אהיים, איך גריס גוט שבת, מען מיינט איך האב געדאוונט אין א שול, וואט דיפרענס דאז איט מעיק, אז דער אייבישטער איז איבעראל איז ער איבעראל, איי פארוואס דארף מען א שול, ווייסטו ברוב עם הדרת מלך, ביחידות קען מען נישט זאגן קדושות און ברכות, און ס'איז א מקום קדוש, אבער דאס איז האט אונד ווען מען האט עס, אבער אז מען האט עס נישט. האט מען עס נישט, סאו איך ברויך נישט אומאן, איך ברויך נישט ראש השנה, איך האב דעם אייבערשטן איבעראל. יעצט נאכאמאל, איך מיין נישט אוועקצומאכן תפילה בציבור, איך מיין נישט אוועקצומאכן אז מען פארט צום ציון, נישט דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז צו מאכן א גאנצן פראגראם פון די אלע ענינים און דאס זאל שטערן אדער מען זאל דארפן גיין אויף א מקום סכנה, עס איז זיכער נישט כדאי, איך ווייס, איך האב געהאט א חבר א ברסלב'ער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער לעבט שוין נישט. ער פלעגט געבן א גט יעדן ערב ראש השנה פאר זיין ווייב, ווייל טאמער די קאמוניסטן וועלן אים דארטן ערגעץ הרג'נען. צו דאס האט דער אייבישטער געמיינט? זיכער אז נישט. צו דאס האט ר' נחמן געמיינט? זיכער זיכער אז נישט. ווייל ביי יעדע זאך וואס איז א סכנה, אחוץ די ג' חמירות, איז מען נישט מחיוב. אויסער דעם וואס ס'איז פארוויקלט דא אסאך הלכות אז ער גט זיין ווייב און ער נעמט איר נאכאמאל צוריק, איז דא זאכן וואס מען דארף מאכן ברכות. שבע ברכות און מיט אנדערע זאכן, ס'ווערט זייער פארוויקלט, און נאכדעם איז דא א זאך, ס'איז געווען סאראשארמאשער האט געזאגט פארן רעבען אז זי וויל די רעבע זאל זיין מסדר קידושין ווייל זי האט חתונה געהאט אין פערנוואלד און די רעבע איז נישט געווען דארטן איז ער נישט געווען מסדר קידושין, זאגט די רעבע ס'איז זייער א גוטער פלאן, נאר איך בין נישט אזוי זיכער אז דיין מאן וועט דיך צוריק נעמען, היינט אז ער קען דיך שוין קען זיין ער וועט דיך נישט צוריק נעמען, סא בקיצור די אלע זאכן זענען זייער גוט, באט דאס איט מעיק סענס? נאו! איז דאס וואס דער אייבערשטער וויל איז דאס וואס? רבי נחמן און רבי נתן האבן געוואלט? זיכער אז נישט. רבי נחמן האט זיך געפירט אזוי בעלעבאטיש, רבי מעכל דארפמאן האט מיר פארציילט אז ס'איז געווען די יונגסטע טאכטער און רבי נחמן האט געוואלט מיט איר א שידוך טון, און ס'איז געווען זייער א וואוילער בחור, רבי נחמן האט אים ליב געהאט, אבער דער טאטע איז געווען א גרויסער ארעמאן, האט ער געזאגט ער האט נישט קיין געלט אויף קיין נדן, האט רבי נחמן געזאגט אויב אזוי טוט ער נישט דעם שידוך, איי ס'איז דאך דא א באשעפער אויף די וועלט, ס'איז נותן לחם לכל בשר, בעלעבאטישקייט מוז אבער זיין נארמאל, און. דער סוף איז געווען נאכדעם ווען ר' נחמן איז אוועק האט ר' נחמן האט שוין נישט געלעבט איז שוין נישט געווען ווער סזאל זאגן ניין האט מען חתונה געמאכט דעם בחור מיט דעם מיידל איך זאל זאגן אז רבי נחמן וואלט געגאנגען צו א ציון פון זיין ר' מיט די אלע הבטחות צי ר' נתן וואלט געגאנגען און געגעט די פרוי און צוריק געקומען און נאכאמאל חתונה געהאט נע איך ווייס נישט צי ער וואלט עס געטון און טאמער יא איז דעס זיכער נישט וואס דער אמת איז. סאו מיר טוט מורא'דיג וויי אז דער עולם האט זיך גענומען פארן, די איזרעילי גאווערמענט און די אוקריינישע גאווערמענט זאגט אז דאס איז דאס ארגסטע פלאץ פאר דראגס, אוקריינע, אומאן, זיי זאגן ארויס אומאן, און אה טאמער ס'כאפן זיך אריין די דראג הענדלערס גייט דארטן ווערן א בלוט באד חלילה, עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט, ס'וועט אויסזען אזוי ווי מעקסיקאו, סאו לאמיר אלע זיין ברסלב'ער חסידים, ווי די ביסט געב דיך א שטעל אפ. און זאג, רבונו של עולם, כ'האב דיך ליב, און דו האסט מיך ליב, און כ'וויל זיין אן ערליכער איד, העלף מיר צו. ביי אונז אין בית מדרש, דארט וואו איך דאווען, פרייטאג צו נאכטס אסאך מאל, און אסאך מאל ביי שלישידות, דאווענט א ברסלב'ער חסיד, זייער א וואוילער, א ווארעמער ברסלב'ער חסיד, א תלמיד פון מוהרא"ש, און אסאך מאל דאווען איך לעבן אים, און איך הער ווי ער זאגט אריין אינמיטן דאווענען זאכן, איר הערט? מורא'דיג! מען שרייט, רבונו של עולם, אבער איך האב דאך דיך ליב, איך האב געזינדיגט, אבער איך האב נישט געוואלט. ער רעדט זיך דורך אינמיטן דאווענען מיטן אייבערשטן, נישט אינמיטן דאווענען ווי מען טאר נישט, אינמיטן דאווענען מיין איך אזוי ביז כגוונא כ'ווייס נישט נאך ברכו, אבער רעדט און רעדט, וואו, איך בין אים מקנא. יעצט איך הער ס'דא פון ארץ ישראל פאר הונדערט פֿערציק דאלער טיקעטס אהין און צוריק, מען פארט אויף דרײַ טאג, אויב מען פארט מיט השגחה איז עס זייער א גוטע זאך, איך האלט אז אינגעלייט זאלן נישט פארן אן די ווייבער, און איך ווינטש יעדן איינעם זאל זיך אויסבעטן דארטן אלעס גוטס. און איך האב געוואלט זאגן נאך א נקודה אויכעט, ס'איז באוואוסט אז ר' נחמן. אין דעם בית החיים האט מען שוין געגראבן, מען האט געבויעט א הויז, א גויטע האט געהאט דארט א הויז, מען האט געבויעט גרויסע בנינים, מען האט געגראבן צו לייגן אריין לעקטער פאולס, מען האט שוין געטון דארטן אלעס, איז די ברסלב'ע חסידים האבן געזאגט אז זיי ווייסן אז ער איז געלעגן דעם קאפ ביים הויז, איך וויל אייך פרעגן א שאלה, די הויז האט געהאט א בעיסמענט, איך האב עס געזען, האט געהאט געהעריג א בעיסמענט. יעצט אויב די הויז האט געהאט א בעיסמענט איז פשט מען האט אראפגעגראבן א שטאק אונטער דר'ערד? ס'איז געווען א חברה וואס זיי האבן געוואלט אמאל ארויסגראבן ר' נחמנ'ן אויכעט, געדענקטס אזא מין געדאנק? זיי זענען געווען אונטן אין בעיסמענט ביי די גויטע, ווייל ס'איז געווען נאך א פלאר אן די באדעם. יעצט איך זאל זאגן מ'האט אראפגעגראבן פארן הויז, מ'האט געגראבן פונקטליך גראד ס'איז נישט אראפגעפאלן די ערד, וואס דאס איז נישט אמת ווייל דאס איז נאסע ערד און דאס פאלט, און איך זאל זאגן אז מ'האט געבויעט די סעמענט האט מען געבויעט. פונקטליך צמוד גראד לעבן ר' נחמנ'ס אוהל, לעבן ר' נחמנ'ס הייליגן גוף, און איך זאל זאגן ס'איז גארנישט צוזאמגעפאלן? בקיצור, דאס איז עס. איך וויל דיר עפעס זאגן, איך קען עס נאכנישט פיקטשערן אין מיין מיינד, אז ס'איז געווען דארט עשרה ניסים. נאר וואס איז די תירוץ? די תירוץ איז, דארט אין יענע געגנט איז ר' נחמן געלעגן. גייט מען אין דעם בית החיים וואו ר' נחמן איז געלעגן. דאס וואס מען מאכט פישוט ידיים ורגליים מען פלעגט זיך אויסשטרעקן דארט אויפן ציון, מען האט געוואוסט זיכער אז דארט איז עס, ביי מיר איז נאכנישט אזוי זיכער, ס'איז נישט דברים מחוורים כשמלה, צדיקים פלעגן זאגן צו זיין אין איין שטאט מיטן צדיק איז אויך גוט. סאו לאמיר זאגן אז ווען מען האט געגראבן די גויטע האט מען ארויסגעגראבן די ביינער, מען האט עס ערגעץ אוועקגעטראגן, לאמיר זאגן, און זעסט דאך שמידל טוט דאך אויך די זעלבע, איז אויב אזוי עמער זאגן אז ס'בטל גאנץ חסידות פון ברסלב ווייל מען קען נישט גיין צום רעבנס ציון? צו די אלע יארן וואס מען האט נישט געקענט גיין ווייל די קאמוניסטן האבן נישט געלאזט איז בטל געווארן דעם רבינ'ס דרך? חס ושלום! מען קען נישט גיין אויפן גאנצן דרך גייט מען אויף א האלבן דרך, גייט מען אז מען זאגט צען קעפיטלעך תהלים און מען רעדט צום אייבערשטן, דער אמת איז נישט די צען קעפיטלעך תהלים איז דאס גדלות וואס ר' נחמן האט אויפגעטון, ער האט אויפגעטון אז איך מיט ר' שמעון בן יוחאי מיט דעם הייליגן בעל שם הקדוש, מיטן הייליגן דברי יואל, די אלע האבן געקענט אויפן זעלבן אופן רעדן צום אייבערשטן אזוי ווי אונז קען מיר, פארקערט אונז קען מיר נאך בעסער רעדן, אונז ווייסט פארוואס? ווייל אונז זעמער אין די דיוטא התחתונה, די גרויסע צדיקים די נביאים זענען געווען פון בחינת מח פון אדם הראשון, נאכדעם אראפצו די תנאים די אמוראים זענען געווען אויכעט בבחינת מח, אין מח איז דא די חכמה בינה דעת און נאכדעם חסד גבורה תפארת די נידריגערע. נאכדעם די ראשונים זענען געווען פון די הארץ פון אדם הראשון, די אחרונים זענען געווען נאך נידריגער, און אונז זעמיר די זוילן. יעצט, א גוף קען זיין די שענסטער און די פיינסטער גוף און יונג און געזונט און פריש, אן קיין פיס קען ער נישט וואקן, און אונז זעמיר די פיס. סאו אז אונז לעכצט מיר נאך, און אונז בעט מיר דעם אייבערשטן, און אונז רעד מיר צונעם, און אונז וויל מיר פון אים וואס יעדער איינער באדארף, זאלט איר וויסן דאס איז אסאך אסאך גרעסער נאך ווי די פריעריגע. דער ווילנער גאון האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד רבי יצחק שקלאוו, זאגט ער זאלסט וויסן היינט אז איינער רופט דעם אייבערשטן, עס איז ביים אייבערשטן חשוב'ערער ווי תנאים און אמוראים האבן געלעכצט און גערופן דעם הייליגן באשעפער, ווייל דעמאלטס איז דאך געווען אן עולם דאתגליא, היינט זעמער דאך אין אזא מין חושך כפול ומכופל, און אז אונז ווילן מיר נאך צוקומען צום אייבערשטן, און אונז האבן מיר נאך אמונה אינעם אייבערשטן, דאס איז זייער חשוב ביים הייליגן באשעפער. איז במילא לאמיר זיך נישט אריינלאזן אינעם ציון מיטן געפארעכטס, איך ווייס ס'איז דא א איד ער הייסט הרב ר' יצחק לעבאוויטש ער זיצט אין וואודרידזש ער זאגט שוין צוואנציג צו דרייסיג יאר זיין טאטע איז אוועק ער האט קיינמאל נישט געווען ביים ציון פארוואס? ער זאגט צו פארן פון וואודרידזש ביז ניו דזשערזי איז א מעשה אהין און צוריק פון פֿינף שעה יא זאגט ער אין די פֿינף שעה לערנט ער משניות פאר זיין נאמען ס'איז זיכער מער אנגענומען פארן אייבערשטן, זיכער. כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט, ווען א איד לערנט פאר זיינע עלטערן א פרק משניות, קומט די נשמה און ס'לערנט מיט מיט אים, אזוי האבן אונז געזאגט צדיקים. יעצט ביי משה רבינו שטייט לא ידע איש את קבורתו, סוי דער אייבערשטער האט עס באהאלטן, מיר זאגן ווייל מען האט נישט משה רבינו'ס ציון איז עס קען חלילה בטל'ען אפילו איין אות אין תורת משה, ניין, דער ציון איז זייער א פיינע זאך, אבער מען קען נישט אויף דעם בויען און אז ס'איז א מקום סכנה טאר מען נישט פארן. איך וויל נאך א זאך מסביר זיין דער עולם זאל פארשטיין, ר' נחמן האט געזאגט יעדער גלייך ער זאל קענען רופן דעם אייבערשטן, יעצט אויב ס'האט צו טון מיט זיין ציון און א כהן טאר נישט גיין אויף א ציון, איז דאך דא דא א גאנצע זאך וויאזוי וועט נתאמת ווערן דער דרך פונעם הייליגן ר' נחמן, אלא מאי מוז זיין אז יעדער איינער וואס ער קען קען ער און וואס ער קען נישט קען ער נישט, זיי זאגן אז ר' נתן האט געזאגט אז ווען ער וואלט געווען א כהן וואלט ער געגאנגען צום ציון וואלט מען געהאט נאך א קשיא אפן. כאטשיג ער איז א כהן גייט ער צום ציון. אזוי זאגן זיי. כ'ווייס נישט צו ער האט עס טאקע געזאגט האט ער עס נישט געזאגט. און אפילו ווען ער האט עס יא געזאגט ער איז געווען אזוי נאנט צו רבי נחמן אז איך קען אים פארשטיין. די גמרא ברענגט אז רבי עקיבא האט זיך געריסן ווען זיין רבי רבי לעזער איז אוועק. זיין רבי רבי לעזער הגדול איז הגם דאס איז דא א לאו ובבשרם לא ישרטו שרטת דארט אין תוס'. אז ער האט זיך נישט געריסן אויפן טויט נאר האט זיך געריסן אויף די תורה וואס איז אוועק, די זעלבע קען מען זאגן דא אויכעט אז ר' נתן האט אויכעט געמיינט אויף די תורה פון ר' נחמן וואס איז אוועק, אבער סתם א כהן וואלט דאך דאס נישט געטוהן, נישט וואר? נישט שוין מיר זאגן אז דער כהן קען נישט האבן קיין תיקון, ר' נחמן וועט אים נישט ארויסשלעפן ביי די בארד און פאות, פארוואס וואלט דער אייבישטער געזאגט אז ער איז א כהן און ער טאר נישט גיין אויף א. בית הקברות? סא לאמיר לעבן נארמאל און מענטשליך. דער עיקר איז וואס מ'זאל ארויסלערנען פון ר' נחמן אז דער חטא פון פגם הברית איז מורא'דיג הארב, און מ'דארף זען אז מ'זאל עס מתקן זיין, און דער גרעסטער תיקון איז אז מ'זאל נישט ווייטער זינדיגן, און דעמאלטס וועט ענק כביכול דער אייבישטער אליינס ארויסשלעפן ביי די בארד און פאות פון גיהנום, ער וועט ענק נישט אפילו לאזן אריינגיין דארט. כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגן פונקט, איך זאג אייביג, ווער ס'פארכאפט אין זנות איז כל באיה לא ישובון שטיין שטייט עס אויף עבודה זרה אבער אז מען טוט אסאך מאל זנות ווערט מען אזוי פארכאפט פונקט ווי אין עבודה זרה קענסט דיך מער נישט אפשיידן. א פורש ממינות מיית דאס מיינט נישט נאר דווקא מינות יעדע העביט וואס א מענטש טוט יארן דאס הייסט מינות ער איז שוין צוגעוואוינט זאג איך ענק אייביג אפילו נאכן דזשעיל איינער קומט ארויס מען קען זיי נישט טראסטן די חברה זענען חזירים וואנס א פעדעפייל בלייבט ער אייביג א פעדעפייל. יעצט איז דא יחיאל בראנער, מיין פירסט קאזין יחיאל בראנער, ער איז א חזיר וואס האט אפגעהארגעט טויזנטער קינדער, מען האט זיך שוין אויפגעשטעלט אין פיפטי טוירד סטריט אין סאטמאר, מען האט אויסגעקלאפט אז דער חזיר האט דא נישט וואס צו זוכן, מען האט אים נאך ארויסגעווארפן א בן בחיי אביו, כאטשיג זיין טאטע איז געווען ר' זכריה פון די שענסטע אידן אין סאטמאר, א בעל צדקה געווען, א וואוילער איד, א בעל תפילה די הייליגע טעג, מען האט נישט געקענט פארקוקן אויף דעם חזיר און מען האט דעם מענטש ארויסגעווארפן. יעצט ער האט זיין סיסטעם וויאזוי ער טוט עס, ער גייט מיט די מעדיקעישאנס און ער זאגט פארן דזשאדזש לאהובי ידידי איך בין פארכאפט, יעצט דא איז דא פאליטיקעל קאנעקשאנס ווייל ווען נישט אפילו ער איז פארכאפט מען זעצט איין יעדן ס'איז נישט קיין תירוץ, ס'איז דא דער ראפאפאפאפאפאפארט יאסי ראפאפארט זיין איידעם רבי זכריה'ס ער איז א שוואגער מיט יחיאל'ן ער האט קאנעקשאנס ער איז עפעס א שטיקל שרייבער אין א צייטונג איך געדענק נאר נישט אין וועלכן אין אן ארץ ישראל'דיגן צייטונג, און אויכעט זיי האבן זייערע קאנעקשאנס ווייל זיי זענען לאנג טיים בארא פארקערס, און ס'איז געווען אמאל א פיינע משפחה, כ'מיין ס'האט געהייסן זייער א פיינע משפחה ביז יחיאל האט עס אראפגעברענגט, ס'איז דא ר' שלום לעזער איז א שוואגער זיינער א תלמיד חכם מופלג א ירא שמים מיט אלע פיטשיווקעס, און ס'איז דא צווישן ס'איז זייער וואוילע. ער האט געהאט א שוואגער וואס ער האט געהייסן יאסי ניימאן, נישט דער גרויסער יאסי ניימאן פון מאנסי, געווען א מא א בארא פארקער. יאסי פלעגט אים אלץ זאגן פאר יחיאל פלעגט ער אים זאגן אזוי, יחיאל אז ס'כאפט דיך אן א תאווה, צו ס'איז משכב זכר, צו ס'איז הוצאת זרע ביד, וואס ס'כאפט דיך אן טו מיר א טובה קום צו מיר אין אפיס, ער האט געהאט א פעקטערי פון גאלד, זאגט ער איכ'ל פאר דיר טון אלעס וואס דאס יונגעלע טון נאר. טאטש נישט קיין קינדער, אזוי פלעגט ער אים אלץ זאגן, סאו עניוועי ס'איז דא פון וואוילע אין די משפחה אויך, דערס נאטינג טו טאלק אבאוט, איז למעשה איז יחיאל קומט אלץ אן צום דזשאדזש, ס'איז שוין דא אינערליכע קאנעקשאנס, אזוי ווי איך האב ענק שוין מסביר געווען אז ברוקלין איז זייער א ליבעראל בארא, און אונז האמיר נאך. דעם מיסטער טאמפסאן וואס ער, איך נעם זיבעצן טויזענט דיסקלעימערס, ער נעמט געלט פון סאטמאר, זיי האבן צוזאמגעשטעלט געלט גראד נאכדעם ווען ער איז געווארן דער דיסטריקט אטוירני כאטשיג זיי האבן נישט געוואוט פארן נאר הכסף יענה הכל, על כל פנים און וועגן דעם זעהט די קאמיוניטי אויס אזוי ווי ס'זעהט אויס און ס'זעהט אויס ביי רציחה אויך אזוי וועגן דעם כאפט מען נישט לעיזער קעסטענבוים מיט דעם שותף זיינעם פון קראון הייטס וואס מען האט אפגעהארגעט דעם שטארק, ס'איז דאך שוין נישט נאר סעקשועל אביוז, ס'איז דאך שוין אונזער לעבן איז דאך שוין אויך אין געפאר, מ'קען הארגענען און מען וועט גארנישט טון, און דאס האט זיך, וועגן דעם האבן זיך די סאטמארער אלע יארן פארלאזען יעדן גערוידער ווייל זיי האבן געוואוסט זיי זענען גוט מיט די באהערדע, ביי מיר אויכעט, אז זיי זענען גוט מיט טשארלס היינס, און במילא האבן זיי געוואוסט זיי קענען טון וואס זיי ווילן מיט מיר, מאכן פירעע פון מיר, פארוואס? ווייל זיי האבן געוואוסט זענען גוט מיט די באהערדע. למעשה אבער וואס זיי האבן נישט געכאפט איז אז ס'איז שוין געקומען די צייט, דער אייבערשטער וויל אונז אויסלייזן, ביי יוסף הצדיק מ'האט אים אריינגעלאזט אין נילוס, איז געגאנגען משה רבינו און האט אים געזאגט זאלסט וויסן, ס'איז געקומען די צייט, דער אייבערשטער זאל אויסלייזן די אידן, מ'וועט נישט זיצן דא איין מינוט, קומסטו ארויף אליינס פונעם נילוס איז גוט, און ווען נישט לאז מיר דיך דא. די זעלבע אויך, ס'איז שוין געקומען די צייט דער אייבערשטער וויל אונז אויסלייזן און ער וויל אונז זאל מיר זיין אין קדושת יוסף, יוסף הצדיק'ס ענין פון קדושה וטהרה, און דער אייבערשטער האט זיך אנגענומען, טשארלס היינסן האט ער געגעבן א זעץ אין קאפ, ער האט נישט געווינען די וואלן, און ער האט גרויסע צרות, און ס'וועט זיך אים נאך אויסלאזן אז ער וועט גיין זיצן אויכעט, און אין די זעלבע צייט וועט טאמפסאן אויכעט האבן זיינע פראבלעמען, פארוואס? ווייל סוף כל סוף, ליסן, אונז קען מען זיך נאר שלאגן וויפיל אונז קען מען, און דער אייבערשטער ווייזט אונז יאר השם פניו אליך ויחנך, אבער על כל פנים איז צוריקגעקומען צו דעם יחיאל, דער האט ספעשל קאנעקשאנס, דורך די משפחה, איז למעשה יעצט האט מען אים איינגעזעצט נאכאמאל ווייל ער האט ווייעלעיטעד די פראבעישאן, איך זאג דיך וואנס א פעדאפייל וועט אייביג בלייבן א פעדאפייל, קען זיך נישט צוריק האלטן, ער איז אלט, אין אונזערע יארן, ער איז אלט פון סיקסטי ביז סיקסטי פייוו, ער איז נישט קיין יונגסטער. און ער האט א ווייב, אז דו דארפסט עפעס גיי צום ווייב, טאמער געט דיר נישט דאס ווייב וואס דו דארפסט, גיי צו א זונה און באצאל געלט, האב איך דיר שוין געזאגט, נישט וואס איך זאג אז מען מעג גיין און מען זאל גיין, נאר קים ליה בדרבה מיניה, ווען דו גייסט זיין צו דיין שוואגער יוסי ניימאן וואלט אויך נישט געווען עק וועלט, ס'וואלט נאר געווען א גרויסע פראבלעם בין אדם למקום, אבער ער האט דאך עס נישט געטוהן ווייל ער האט געוואלט טוהן מיט דיר תאווה, ביסט דאך אן אגלי גראבער חזר אן אלטער באק. ער האט עס נעבעך געטוהן ווייל יעדן טאג האט מען געהערט נאך א קינד, נאך א קינד, נאך א קינד, א קינד איז געקומען נעבעך אין שומר שבת דאווענען פאר זיין טאטן צו די שלושים צו זאגן קדיש, ער איז געגאנגען יחיאל האט אים אנגעטאטשט, שריי איך צו יחיאל'ן וויאזוי טוסטו אזא זאך, זאגט ער ניין דו פארשטייסט נישט ס'האט זיך אראפגעפאלן א חוק לישראל און איך האב מיך אראפגעבויגן עס אויפצוהייבן אזוי צווישן יענעמ'ס פיס, ביסט דאך משוגע? זאג איך אים לאז דעם חוק אויף דר'ערד, טרעט דערויף אבער לייג דיך נישט צווישן יענעמ'ס פיס, ער זאגט כ'האב מיך געמוזט לייגן צווישן יענעמ'ס פיס ווייל ס'איז געווען א שמאל פלאץ ביי די וואנט פונעם שול. עניוועי ער האט ווייעלעיטעד בעיל און די וואך גייט זיין זיין הירינג און כ'האף אז כ'וועל נעקסטע וואך מודיע זיין פונקטליך וואס איז געשעהן אבער אז לויט ווי איך זאג ענק אויב די לאו אוו עוורידזש איז רייט קען גרויסע זאכן נישט געשעהן ווייל אין סאמער אחות לנו בבית המלך אונז האמיר מיסטער טאמפסאן וואס ער איז געווארן זייער גוט מיט סאטמאר און דער חשבון איז אז מען געט אים גאר גרויס געלט ס'איז נישט קיין ווי מען זאגט קיין מאנאפאלי קיין פלעי מאני און איך נעם אויף דעם א דיסקלעימער ווייל ס'איז זייער זייער ס'עט זיין זייער שווער דאס אלעס צו פראוון אונז געב מיר עס איבער פאר די צייטונג מיט אלעם זיי טוען שוין זייער האומווארק ס'עט קומען פארן לויפן און זיי'ן גוט דערלאנגען. ס'יעצט אויך געווען א גאנצע פרשה אויף אים אז ער נוצט די ארבייטער פאר זאכן וואס ער טאר נישט, און אויך איז געווען א פרשה אז יעדער בילט ביי אים אווערטיים מיט טיים וואס זיי האבן קיינמאל נישט געארבעט, ס'גוט, מ'זעט ווי מ'האלט. יעצט דאס מיינט נישט אז ער גייט פארלירן וועגן דעם, ווייל ניו יארק, ברוקלין, ס'אזוי ליבערל, אונז זוכמער איינמאל פאר אלעמאל אז מ'זאל מעגן. אלע עריות שבתורה, אלע רציחות, וואס פאר א מענטש גליסט זאל מען מעגן טוהן, דאס איז וואס ניו יארק איז אלל אבאוט, און דאס איז וואס די אלע גוים זענען אלל אבאוט, און דאס איז וואס יעדער צווייטע קלאס גוי איז אלל אבאוט, די בעסערע גוים טרייען זיך דאך כאטש אביסל צו באהאלטן, דער CEO פון עפל, האט געזאגט ער איז אויך געי. נו, דאס איז שוין א פירסט פירסט קלעס גוי. אויב אונז האלט מיר דארטן, קוק אן וואו אונז האלט מיר. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס ס'קאכט זיך יעצט, ס'דא א איד וואס ער הייסט דער העלמעצער רב, ער איז אן איידעם ביים פריעריגן העלמעצער רב, דער העלמעצער רב דער פריעריגער האט מיך מורא'דיג מקרב געווען, ער האט מיך געשיקט באקוקן מקווה'ס, ער איז געווען זייער נאנט מיט מיר. יעצט ווען איך בין געקומען צום העלמעצער רב האב איך שוין געקענט מקוואות, איך האב שוין געהאלטן נאך אסאך יארן מאכן מקוואות, איך בין נאר געגאנגען צום העלמעצער רב זעהן זיין שטארקייט, ער האט זיך נישט געבויגן פאר קיינעם, ער איז אמאל געפארן אויף אוסטראליע פאר א מקווה און דארט איז געווען דער ברודער פון דעברעצינער רב און ער האט גע'פסל'ט די מקווה, איז געגאנגען דער דעברעצינער רב'ס ברודער ער האט אים געזאגט פאר די קהילה זאלן אים נישט געבן דעם טיקעט אויף צוריק, מען האט געקענסלט זיין טיקעט אויף צוריק און ס'איז געווען אפאר טעג פאר ראש השנה, איז ער געזעסן דארט און מ'האט מיט אים פארהאנדלט אויב ער זאגט אז די מקווה איז כשר וועט מען אים געבן דעם טיקעט אויף צוריק. איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט דעם סאטמאר רב, עס איז פאר ראש השנה און ער דארף צוריק קומען און די קהילה האט זיך צוקריגט מיט אים און זיי ווילן אים נישט געבן די שפעזן. איז בקיצור וואס איז געווארן דער סוף? דער רבי האט אים געשיקט א טיקעט, דעמאלטס האט מען נישט געהאט נאך אזוי ווי היינט מען קען שיקן טיקעטס, דער רבי האט אים געשיקט א טיקעט פאר צוויי טויזנט דאלאר, א וואן וועי אפען טיקעט. סא דאס האב איך מיר זיך געדארפט אויסלערנען. פון העלמעצער רב. נישט זיך מורא נישט מורא האבן פאר קיינעם, דו ביסט באלעבאס, אז מ'רופט דיך זאלסטו זאגן דעם דבר השם, און בפרט ווען ס'קומט צו א מקווה. עכ"פ, איז דא דער העלמעצער רב דער היינטיגער וואס ער איז אן איידעם, און ער האט איבערגענומען. למעשה האט ער א טאכטער וואס ס'איז געווען עפעס א פראבלעם גראד נאך די חתונה, זיי האבן זיך נישט פארטראגן, איז נארמאל ווען ס'איז א נארמאלע משפחה, אז מען פארשטייט זיך נישט איז זאגט מען דעם אינגערמאן ער זאל געבן א גט. קיצור די אינגערמאן האט אבער געוואלט אז ער זאל האבן וויזיטעישאנס ווייל ער האט דאך א בעיבי מיט איר אויכעט איז במילא האט מען זיך אנגעהויבן ארומצושלאגן יעצט התאחדות הרבנים איז אריין געקומען ווייל זיי מוזן דאך אים העלפן ער איז דאך א מיטגליד מיט די שקצים איז במילא האט זיך אפגעטוהן אויף טיש און אויף בענק איז געקומען א איד ער הייסט שי' העשל וואלהענדלער ס'איז געווען א ידיד מיינער גראדע און ער האט געמאכט א גט. אבער ער האט געמאכט א גט און מען האט זיך אויסגענומען אז ס'וועט זיין וויזיטעישאנס און נאך זאכן, איך ווייס, מסתם האט ער געדארפט געבן געלט, איך בין דאך נישט געווען דערביי בשעת'ן מאכן די זאך. עניוועי, איז עט די ענד אוו די דעי, איז זי האט נישט איינגעהאלטן גארנישט, זי האט זיך אויסגעלאכט, זי האט געוואוסט זי איז יאנקי פעקעטע'ס שוועסטער, ער איז דאך א באקאנטער רשע, א שייגעץ, א מסור, ער האט זיך געוואלט דעקן דעמאלטס מיט יאקאוויטש'ס פרשה, די רבנים האבן אים גערופן, מען וויל זיך אראפזעצן, האט ער געזאגט איך האב א לויער, איך פייף ענק אלע אן, און ער האט גערעדט, און במילא אז ער האט גערעדט האט מען אים געגעבן אימיוניטי, מען האט יענע איינגעזעצט. יעצט, ער האט באקומען דארטן געלט אז ער זאל אנצינדן דעם בילדינג, שטעל דיר פאר, ער איז געווען א שותף אין געשעפט, און דען הי בעקד אוט, עניוועי. ר' יאנקל איז יענע סחורה. האט ער געוויסט אז ער וועט זיין באלעבאס אויף די שוועסטער און ער וועט טוהן וואס ער וויל. בקיצור מען האט מעגן געווען דעם אינגערמאן א לאנגע צייט, ער האט חתונה געהאט מיט א היתר פון מאה רבנים און זי נעבעך געבליבן אליינס און אזוי האט זיך געכאוועט דאס קינד אסאך יארן. מיינט דאס אפילו נישט נאר די אייבערשטער וויל דאך מען זאל חתונה האבן פרו ורבו ס'איז די גרעסטע מצוה אפילו ווען ס'ווערט נישט קיין קינדער ביי יעדן פרו ורבו אבער ס'גייט ארויס די נשמות ס'איז דא א פלאץ אין הימל וואס הייסט גוף און אלע נשמות מוזן דארטן דורך גיין און ביז ווילאנג אלע נשמות זענען נישט דורך קומט נישט משיח ווייל יעדער מוז דאך האבן א תיקון עניוועי. איז ער געגאַ איז ער געגאַנגען, זי איז געווען נעבעך גלמודה אַליינס, ער האָט חתונה געהאַט, ער האָט זיך אויפגעשטעלט אַ שיין זיס שטיבעלע, נייע קינדער, מיט אַלעם. למעשה איז, זי האָט נישט געהאַלטן איר וואָרט, איז האָט זי דאָך געהאַט אַ פּראָבלעם, איז דאַרף זי דאָך האָבן אַ גט. איז שיע העשל וואָלהענדלער האָט געגעבן אַ גט דעמאָלטס, ער האָט געזען מען זאָל געבן אַ גט, נאָר זי האָט נישט איינגעהאַלטן די תנאים, ממילא איז דער גט בטל, הגם מען גיט נישט קיין גט על תנאי, אָבער ס'איז געווען אַ פּראָבלעם. בקיצור וואס האט זי געטון? זי איז געגאנגען און זי האט דיסקוואליפייד דעם גט און זי האט גענומען א נייעם גט. שוין. א נייעם גט פון די התאחדות, הייליגע חברה, איצעלע פימפס חברה, און דער סוף איז געווען אז זי האט דארט אויך נישט איינגעהאלטן וואס מען האט זיך אויסגענומען און זי האט נישט קיין גט. נו, זי האט צוגעקוקט אז אלע אירע פרענדס מאכן שוין בר מצוה קינדער און זי שפילט זיך נאך ארום. און זי האט גארנישט זיך משיב געווען, זי גייט חתונה האבן, זי האט דאך א גט, דעם צווייטן גט פון די סאכדעס, איי זי האט נישט איינגעהאלטן וואס מ'האט זיך אויסגענומען, אבער זי האט זיך אויסגעלאכט, יעצט למעשה איז אזוי, מ'געט נישט קיין גט אויף א תנאי, דאס איז קלאר, אבער אז מ'נעמט זיך אויס תנאים איז דער גט נישט געהעריג חל. איז על כל פנים איז יעצט איז זי געווארן א כלה ברוך השם מיט זיינוול גערטנער'ס אן אייניקל, אלי' יוסף גערטנער האט א זון נחום און די נחום איז נעבעך א גרוש און יעצט גייען זיי חתונה האבן אינאיינעם כאטשיג זי האט בעיסיקלי נישט קיין אמת'ן כשר'ן גט. יעצט איך וואלט געוואלט פארשטיין וויאזוי קען א רב אדער די סאכדעס'ע רבנים מחייב זיין כלל ישראל אז זאלן זיין וואויל און זאלן טוהן וואס די תורה זאגט און זאלן טוהן וואס זיי זאגן זייערע תקנות, ווען זיי אליין גלייבן נישט אין די תורה, ווען ס'קומט צו זייער צו א ידיד וכדומה דארט ווי מ'דארף מוותר זיין אויף די תורה זענען זיי מוותר זייער שנעל אויף די תורה, סאו האו דו דעי עקספעקט סאמטינג פראם אס? יעצט אונז וויל מיר זיין ערליכע אידן נאמנים להשם ולתורתו, אבער אונז וויל מיר גארנישט האבן מיט די סאכדעס מיט די בלאפערס מיט די פעיקערס, דיס איז אנבעליוועבל. און ער איז פון די שענסטע רבנים דא אין שטאט, כ'מיין די שענסטע מיין איך זייער א פרומער אן ערליכער, און ער האט מסתם די שענסטע שול, אינדרויסן זיכער, אריין געגאנגען בינעך נישט דארטן, אבער אינדרויסן איז פון די שענסטע שולן, סאו אויב פייקט ער און ער דארף נישט האלטן גארנישט, ווי קען אזא אונז מחייב זיין? ער איז א מגיד שיעור פאר בחורים, וויאזוי קען ער פארקויפן פאר די בחורים דעם דבר השם, ער אליינס האלט עס נישט און גלייבט נישט דערין, סאיז א מורא'דיגע פראבלעם. די נעקסטע דזשענערעישאן גייט האבן א פראבלעם, טאמער איז געווען א געגעטע אין די משפחה, ווייסט מען שוין נישט אויב עס איז געווען א כשר'ע גט צו נישט. עניוועי, יעצט מיר גייען ווייטער. עובדיה יוסף'ס זון האט גע'פסק'נט אז א נהג וואס ער דרייווט ווי א חיה מעג מען אים מסר'ן, ווייל מיט דעם איז מען מציל גאנץ כלל ישראל. כ'האב געוואלט זאגן פאר עובדיה'ס זון אז ס'איז דא א חזיר אין די שטאט מעג מען אים אויכעט מסר'ן, ווייל ער הרג'עט אויכעט אוועק כלל ישראל. נאר פון דעם סאבדזשעקט האט ער נאך מורא צו רעדן. דעם נהג מעג מען מסר'ן ווייל ער קען הרג'ענען א באס פון פֿופֿציק מענטשן. און וואס איז מיט די וואס זיי מאכן משכב זכר מיט קינדער? יעדער וואס האט עס געמאכט האט עס ביז יעצט געמאכט מיט מינימום טויזנט פלאס טשילדרען, צו דאס איז יחיאל בראנער, צו דאס איז ארטור סאמעט, צו דאס איז ברוך מרדכי לעבאוויטש, ס'איז דא טויזנטער קעיסעס. יעצט איז דא איינער, ער, אמאל רעדט ער ליטוויש אמאל רעדט ער אידיש, ער האט זיך אנגענומען אין לעיקוואוד פאר דעם בצלאל קליין. לעצטנס קאלט ער אריין און ער רעדט ווי א ליטוואק, און דערווייל ער וויל איך זאל שטיין ביזי מיט זיינע זאכן, ער קוואוט אפ דארט אין די גמרא, און ס'איז נישט אזוי אן עבירה, ס'איז יא אזוי אן עבירה, ליסן, אז ס'איז נישט אן עבירה געב איך דיר אן עצה, סעיוו דיר דעם קוואדער און קאל נישט מיין האטליין, דעטס אלל, ער וויל זיך נעמען אייביג דינגען און טשעפען, ער וויל מיך האלטן ביזי און איך האב נישט קיין צייט פאר דיינע שטותים. ס'איז יא גראדע אזוי מבואר אין די גמרא ביי טוביה חטא זונטאג מאנטאג, נאר ער וויל אלץ פארדרייען א קאפ. איינע פון די זאכן וואס האט אטאקירט די וואך איז אז ער געדענקט מיט אפאר יאר צוריק, צוויי דריי יאר צוריק, האב איך געזאגט אז שטיינמאן איז נישט אין דער ארדענונג מיט דעם וואס ער שיקט בחורים אין מיליטער. וויאזוי איז יעצט אז ער איז געווארן אזא גרויסער צדיק? כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין פאר יעדן איינעם, טאמער יעדער געדענקט אז כ'האב דעמאלטס געזאגט, איז דארף איך מיך מסביר זיין, איך האלט אין איין איבערזאגן אפילו איך נעם מיך אן פאר שטיינמאן, איך האלט אין איין מסביר זיין, דער וועג וואס ער טוט צו שיקן אין מיליטער איז קיין שום וועג נישט, איך האב ענק אפילו געזאגט ס'איז דא א וויזשניצער, ער איז א איד, ס'איז ער געגאנגען נאך אין די נחל חרדי פון ר' בנימין מענדלסאן וואס מ'האט פארגעלערנט א שיעור גמרא תוספות יעדן טאג און דער אמרי חיים האט אים געשיקט און ער האט געזאגט אז די ל"ו כריתות האמורות בתורה געווען דארטן קליינגעלט. למעשה, ווי האט דער אמרי חיים געטראכט וואס איז מיט שמירת עיניים און וואס איז מיט בחורים אינאיינעם און זיי זינדיגן? ס'איז נישט קיין ישיבה ווי מען געבט אבאכט אויף צניעות. איינער האט מיך געהאט דא געקאלט ער ווייסט ווער יענער איז און ער האט מיר געזאגט זיין נאמען און ס'איז ריכטיג יענץ איז טאקע זיין נאמען ער זאגט אז יענער איז געווען אזוי פעטש דארט פון אידישקייט אבער ער האט זיך לעצטנס צוריק געכאפט די לעצטע פאר יאר שוין עלטער געווארן און ער איז געווארן א ברסלב'ער זאג איך אים יא דאס איז ער כ'האב נאר קיינמאל נישט געוואלט זאגן א נאמען. כ'האב קיינמאל נישט געהאלטן אז שטיינעמאנ'ס וועג דאס איז א ריכטיגע וועג, די ריכטיגער וועג איז, קודם כל איך בין נישט די קלוגסטער מענטש אין שטאט, איך זעה אז די גוים קענען האלטן א פאבליק סקול סיסטעם, מען קען נישט איינזיצן געבט מען ריטאלין, מען געבט אנדערע זאכן, למעשה זעה איך אז זיי האבן א סוקסעס רעיט אז קיינער איז נישט אין די גאס, על כל פנים ווער ס'וויל נישט זיין אין די גאס איז נישט אין די גאס, זיי געבן סייקאטערעפי, זיי געבן אלעס וואס ס'לאזט זיך נאר, איינע פון מיינע קינדער וואס זענען א טיטשער האבן מיר געזאגט אז די טשעיר וואס די סייקאלעדזשיסט האט, אז די פעישענט זאל זיך אראפזעצן, דאס קאלעקט שוין דאסט צען יאר, אבער ביי אונז אז מ'וועט גיין פאר העלפ איז זי דאך א קראנקע, זי וועט נישט קענען טון שידוכים, זי איז דאך א קראנקע, די שווערסטע העלפ זאל מען נעמען, נאר מען זאל ווערן געהאלפן, יעצט, ס'איז דא וואס זיי זאגן מען געבט צופיל ריטאלין, אלעס איי וויל עקסעפט עווריטינג ענד עניטינג, איך וויל נאר וויסן וואסערע מעדזשיק האבן זיי אז זיי קענען האלטן דעם עולם, סאו אבוויעסלי וויער דואינג סאמטינג ראנג וויער נאט איווען טרייאינג, אונז שטויס מיר ארויס יעדן בחור וואס האט א פראבלעם, און אסאך בחורים האבן נישט קיין פראבלעם אויך נישט, דער קאפ פארטראגט נאר נישט די שווערע גמרות, כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט מען דארף נעמען די קוריקולום פון די מיידלעך און מען זאל לערנען אביסל נביא און אביסל חומש רש"י, און מען זאל נישט לערנען די שווערע קצות החושן, ס'איז נישט יעדער געמאכט פאר דעם. דער איז א סיסטעם. נאר אזוי ווי כ'האב געזאגט אמאל לרבי ניסן יאסל, איך האלט מ'דארף מאכן אין די ישיבה א כיתה פון בחורים זאלן קענען קיצור שולחן ערוך און זיך קענען שטעלן מיט יעדן רב ווי מען זאגט און צו פארמעסטן זיך, האט ער גע'טענה'ט אבער וואסער א פנים וועט האבן איינער וואס ער קען קיצור שולחן ערוך? פארשטייסט? דאס איז דאס לצנות. און נאכדעם זיי זאגן אז שטיינעמאן פארט געבן חיזוק פאר אידן אין מעקסיקא, שטיינעמאן זאל צוריק ברענגען אפאר הונדערט מיליאן דאלער פון דארטן, ער קען ברענגען, און מען זאל עפענען פאר די בחורים פלעצער צו ארבעטן. מען זאל עפענען פאר די בחורים פלעצער ווי מען לערנט א פאך, מען לערנט קאמפיוטערס, מען לערנט היי טעקנאלעדזשי. פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ אז דער איינציגער וועג איז אז מען זאל גיין אין מיליטער, איך שריי דאס די גאנצע צייט, דער מיליטערי איז. א רשעות שאין כמוהו, און יעדעס מאל ווען איך רעד און איך נעם מיך אן פאר שטיינעמאן זאג איך נאכאמאל, אז ס'א טעות שאין כמוהו צו שיקן יונגע בחורים אין מיליטער וואו ס'איז נישט דא קיין שום מין השגחה. קיין שום מין השגחה איז דארטן נישט דא, פארקערט ס'איז געמאכט אויף זנות, וועגן דעם גייען סיי די יונגלעך דארט און סיי די מיידלעך זענען זיך מסכים מוסר נפש צו זיין אבי ס'איז דא סעקס פאר פרי. איז במילא איך האב גארנישט חוזר געווען, איך האלט נאכאמאל אז שטיינעמאן טוט נישט צו די זאך, אדער ער איז צו אלט, אדער ער האלט אז ער טאר נישט מאכן א פלאץ אז בחורים זאלן זיך לערנען א פאך, איך ווייס נישט, זיין אינערליכע פאליטיקס ווייס איך נישט, אפשר איז ער נישט אוועיר אויפן סיסטעם, אפשר איז ער נישט אוועיר וואס מען קען מאכן, לאמיר זיך אראפזעצן מיט די פרייע אין ארץ ישראל, זיי האבן דאך אויכעט בתי ספר, פרעגן ווי אזוי האלטן זיי די קינדער, ווייל די גאנצע וועלט גייט אויפן זעלבן סיסטעם, און למעשה קענען זיי קאנטראלן די קינדער, מען זעט נישט פון די פרייע קינדער אלע זענען אין די גאס, איז דאס וואס ער שיקט אין מיליטער דאס איז א אפגעפרעגטע זאך. אבער דאס וואס ס'קומען מענטשן און זיי מאכן אים אוועק, זיי טוען אים פערסענעלי דיגרעידן, דאס איז א חוצפה שאין כמוהו, עספעשעלי די וואס האבן אים דיגרעיד זענען ראצער, זענען דרערד ליגערס קעגן אים. ס'איז געווען מיט צוויי דריי יאר צוריק איז ארויסגעקומען די עדה החרדית ס'איז געווען ר' בנימין ראבינאוויטש, הרב הצדיק ר' מאיר בראנדסדארפער, זיי זענען ארויסגעקומען מיט א בריוו אז די גאנצע נחל חרדי טאר מען נישט ווי מ'זאגט. מקבל זיין און מען דארף עס רידזשעקטן, און זיי האבן אפילו געשריבן אביסל שארפערע לשונות אויכעט, נו, דאס איז גרויסע ערליכע מענטשן וואס זיי הרג'ען זיך ארום צווישן זיך וואס איז דער ריכטיגער וועג אויף ווי מען גייט, אבער דא קומט אן אלסע קריגן חברה משוגעים שלא קרא ולא שנה, אפאר זענען קראנק אויף די נערוון אויכעט. און זיי האבן נישט געזאגט אז די מיליטער איז נישט גוט, זיי האבן געזאגט אז דער מענטש איז א שייגעץ, א מין לא יועיל לאיל מ'טאר אים נישט אויסהערן, מען דארף זיינע ספרים גונז זיין, אויף דעם מוז יעדער מענטש מחי' מוחה צו זיין. ווען ס'איז געווען די מלחמה פון כת ש"ץ, ש"ץ איז געווען א גרויסער מענטש, נאר ליידער ליידער האט אים דער בעל דבר פארפירט, כ'האב אפילו געליינט אין א ספר, כ'האב געטון וועגן די מלחמה פון כת ש"ץ, האב איך געטראפן אין די לייבערי א ספר, אז דער סמך מם האט אמאל געזאגט פארן מגלה עמוקות זאלסט וויסן, איך האב דיך געזוכט אסאך יאהרן, נאר כ'האב דיך אפגעלאזט ווייל כ'האב געטראפן א גרעסערס פון דיר, כת ש"ץ, שבתי צבי, איז למעשה ער איז געווען א גרויסער מענטש, דער מהר"י ששפורט שרייבט אויך אזוי, נאר יא עס איז דא פון רבי ר' מיילעך אז זיי האבן געלערנט קבלה שלא בטהרה אן א מקווה, איז למעשה איז געווען א מלחמה.

דא איז געווען אויף די צייט גרויסע מענטשן וואס זענען אמאל געווען גרויס און זענען נעבעך געפאלן, און אויף די צייט איז געווען גרויסע מענטשן וואס זענען אייביג געבליבן גרויסע מענטשן. אבער דא אינדורסקי מיט דעם קראנקן שטערן, די חברה גייען אונז פירן א מלחמה קעגן וועם? קעגן וועם פירן זיי א מלחמה? קעגן א איד וואס ס'זיצט און לערנט אלע יארן און אז ער האט זיך טועה געווען איז דא א פר העלם דבר של ציבור, ס'איז דא אויף דעם קרבנות, ווערט נישט אז יענער ווערט אויס. יעצט דער אינדורסקי אליינס ווייסט ער האט געטוהן אן עוולה ווייל ער ער באקומט עס אין אלע זייטן ער האט שוין אפילו געזאגט אז ער וויל גיין יעצט נחום ראזענבערגן ארויסנעמען פון קובלע איגן פון דעם חרם האב איך אים באפוילן צוריק א מעסעדזש נעם מיך נישט ארויס איך קען דיך נישט איך האב נישט מיט דיר אז דו וועסט מיך ארויסנעמען איז אז ס'מיר שוין בעסער אז איך בין דרין ער זעהט ער האט געמאכט א מיסטעיק ארויסגעבן צעטלעך אויף א אלטן ראש ישיבה פון הונדערט און דרײַ יאר אזאלעכע מיעסע בריוון ס'איז נישט פאר זיי, ס'פאסט נישט פאר זיי. סאו במילא האף איך אז כ'האב דיר אלעס מסביר געווען בטוב טעם ודעת. כ'האב דיר עס מסביר געווען אז דו זאלסט פארשטיין אז דאס האט נישט מיט די עצם זאך אז איך האלט אז מ'דארף גיין אין מיליטער. איך האב דעמאלטס געזאגט פאר צוויי דריי יאר צוריק איך האלט ס'איז א גרעיוו מיסטעיק און איך האלט יעצט אויכעט ס'איז א גרעיוו מיסטעיק. און מי יתן והיה איינער זאל אים מסביר זיין. וואס איז דער ריכטיגער וועג, און קען זיין ער לאזט זיך נישט רעדן, ווייס נישט, כ'ווייס נישט צו ער איז אזא ווייעכער מענטש, אבער דאס נעמט נאך אלץ נישט אוועק דעם פאקט אז מען דארף מוחה זיין ווען אפאר אינגעלייט, סמארקאטשעס, ראצערס, א גרוש דארטן אינדורסקי, א גרוש האט אנגעבויקערט און אנגעמאקלט דאס ווייב, ער ער קען אונז נישט לערנען וואס איז רייט און וואס איז ראנג. יעצט כ'האף אז דאס האט ער אלעס מסביר געווען פאר דעם לעיקוואדער יונגערמאן, וויל איך ווידער עפעס זאגן, איך האב באמת נישט קיין געדולד צו דיר, ווייל איך ביי יעדן שיעור ווען כ'האב מיך אנגענומען האב איך צוגעלייגט די גאנצע צייט נאכאמאל און נאכאמאל, איך מיין נישט צו זאגן אז ס'איז גוט צו גיין אין מיליטער, איך מיין נאר צו זאגן אז דעם בזיון פון א תלמיד חכם פאר גארנישט און פון אפאר ראצערס, און וואסערע מינע בזיונות נישט איך ווייס מען זאל נישט האלטן פון דעם וועג נאר ער איז גאר א מין און אן אפיקורס מיט נאך אזאלכע זאכן זיינע ספרים זענען ספרי מינות מען זאל זיי אויפהערן צו לערנען עי יעדע זאך האט א שיעור. יעצט כ'האב באקומען עטליכע קאלס פון מענטשן אז דער דרשה וואס כ'האב ארויף געלייגט פון דעם לעבאוויטש וואס מען האט אים ארויס געווארפן און וויאזוי ס'האט זיך אים אויסגעלאזט נעבעך זיין לעבן איז האב איך עס געלייגט אויף היברו, האבן מיך אפגעקאלט עטליכע מענטשן אז מען זאל עס איבערטייטשן אויף אידיש, איך האב געזאגט קודם איך האב נישט די צייט, און חוץ פון דעם איך קען נישט אזוי גוט היברו אז איך זאל דאס קענען פונקטליך איבערטייטשן, איז ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ, זיי ווילן צוהעלפן, זיי ווילן צוהעלפן, איך ברויך דאך ברוך השם נישט קיין געלט פון קיינעם, סאו וויל איך ענק זאגן, אויב עטס ווילטס צוהעלפן אז איינער וויל דאס איבערטייטשן, דאס וואס איז אויף קעסטל נײַנטי סעווען פון דעם לעבאוויטש דעם. קינגפין די דראג דילער פון די גאנצע וועלט, ווייל מען האט אים ארויסגעווארפן איז ער דאס געווארן, איז קען ער עס טוהן זייער גערן, אז ער וויל איך זאל עס ארויף לייגן ביי מיר, וועל איך עס ארויף לייגן אויף איינע פון די קעסטלעך, אויב קיין צייט פאר דעם האב נישט, לעיטער. איך האב אויך געוואלט זאגן איך ליין אין אלע צייטונגען אז ס'איז דא זייער אסאך מאל וואס א יונגל גייט אויס מיט א מיידל און ליטל דאז שי נאו זי ווערט שפעטער געוואויר נאך א וואך א חודש א האלב יאר צו אמאל וואס זי האט שוין חתונה געהאט אז ער איז גאר א צייך, ער האט געהארגעט דארט א מענטש, דא, און מען זוכט אים, אדער ער איז א פעדעפיל, וויל איך ענק זאגן רבותי, ס'איז זייער זייער וויכטיג אז אונז זאלמיר אויכעט לערנען דעי אלע מוסר, ווייל ביי אונז איז אויך דא חברה וואס זיי קומען מיט א דיפערענט איידענטיטי, און ביי אונז לייגט מען אפילו נישט ארויף יעדן חזר, ס'איז דא פלעצער אין די וועלט וואס מ'מאכט שוין יעצט אזאלכע וועבסייטס, זיי זאגן אזוי ווי ס'דא. אין פלעצער אין די וועלט אז די גייסט אריין נעמען א לאון אין א באנק ווייסט די גאנצע וועלט פונקטליך צו די האסט אמאל דיפאלטעט אויף א לאון צו ווען די האסט גענומען א מארגידזש און די האסט דיפאלטעט איז דאס געווען גענומען ליגעל צו נישט אפילו מען קען דיך נישט איינזעצן פאר דעם איז די זעלבע דארף מען אונז אויכעט וויסן עס קומען פרעמדע מענטשן אין אונזער קאמיוניטי ס'גייט יעצט קומען פורים ס'גייט קומען שנארערס, מען דארף זייער וואטשן וועם די לאזט אריין אין שטוב, די דארפסט וואטשן מיט וועם דיין טאכטער הייבט אן אויסצוגיין, ס'קומט א פיינער ארץ ישראל'דיגער בחור הי לוקס סאו גוד ב ב ב, זייער שטארק וואטשן, ווייל ווען ער איז א געהעריגער געזונטער נארמאלער בחור דארף ער נישט קומען זוכן דא אין אמעריקע א שידוך, די איזרעיליס האבן אונז אין שליפ, עניוועי, איך זעה אז די אלע שידוכים וואס מען האט געמאכט אין אויסלאנד, איז געווען ווייל די פעמילי האט געמוזט האבן גאר א גרויסן פראבלעם, נארמאל האט קיינער נישט גענומען קיין ארץ ישראל'דיגע, אדער ווען ס'איז גרויסע מיליאנערן וואס זיי קענען זיך ערלויבן צו האלטן אן איידעם און ס'שפילט ביי זיי נישט קיין ראלע, אדער רבני'שע משפחות, אבער נארמאלערווייז זאגט שמואל הנביא אילך בעירי ואמות בעירי, כ'וויל אלעס זאל זיין אין מיין שטאט. ווייל דא קען מען מיך. איז למעשה וויל איך ענק זאגן ס'גייען יעצט קומען מענטשן פון אווערסיס יו דאונט נאו דעם יו דאונט נאו דער היסטערי זיי האבן שוין געקענט אפ'הרג'ענען אפאר מענטשן קען זיין זיי זענען שוין פארהייראט צו עפעס א פרוי און זיי האבן איבערגעלאזט א פרוי און זי איז נעבעך בכבלי עיגון סאו יעדער זאל וואטשן וואס ער טוט דער פראבלעם איז אז ביי אונז וועט דאך נישט זיין אזא וועבסייט ווייל אפילו ווען יא האט מען אים אונטערגעברענגט אדער מען וועט אים אויסקויפן ס'איז אזא רשעות מען האט אויסגעקויפט קהלת מסייע יעצט ווילן זיי אויסקויפן אן אנדערן אויך האב איך שוין געהערט וועם אויך. איז למעשה ביי אונז וויל מען ס'זאל זיין אלעס באהאלטן ענד דעטס אלל ראנג. שוין יעצט מיר גיין ווייטער. יעצט טראמפ איז געווען אין איינע פון די שטעט און דארטן האט מען אים אויסגעלאשן די לעקטער אינמיטן ווען ער איז געווען אויפן סטעידזש סאו כ'האב געוואלט מאכן אוועיר אז די סאטמארע משמרת הצניעות זריל גליק'ס זוהן דער שייגעץ און דער טייטלבוים זאל פארן מיטן פלעשלייט און זאלן דארטן באשיינען אביסל ווייל ס'קען ארויסקומען נישט קיין צניעות'דיגע זאכן. סאו טראמפ פירט שוין שלש סעודות תורה. יעצט דער באקאנטער אבי שטיין פאטאגרעפירט זיך ווי ער נעמט א שאוער אין האלב נאקעט, אה ער ער איז אויף צרות, ער ברויך האבן ווי מען זאגט עטענטשען, אה הי'ס פינישד. יעצט איינער קאלט מיך אן אז זיין טאטע מענדל שטיין דאווענט עפעס אין איינע פון די אפארטמענט בילדינגס. פרייטאג צונאכטס זאג איך לינא וואס ווילסטו נעבעך, דער טאטע האט געלאזט יעדער זאל זינדיגן און דער זיידע באצאלט מען אים, לבסוף מאכילין אותו מבשרו. יעצט ס'דא זייער א וויכטיגע מודעה אויף די טמא'נע כלי אז ס'דא ליפטאן גרין טי מיט לעמאן און זיי ווייזן א דעמאנסטרעישן אז ס'איז פול מיט ווערים סאו יעדער זאל עס באקוקן ביי זיך ווייל זיי ווייזן אז ס'איז לעבעדיגע ווערים. סאו עווריבאדי שוד לוק אינטו איט. קען זיין ס'איז געווען א דעפעקטיוו לאט. קען זיין ס'איז כ'ווייס נישט, וואטעווער העפענד דער, לוק אינטו איט. יעצט רבותי איך וויל ענק זאגן וואס דא איז געשעהן, ס'איז געווען פאריגע וואך אויף די נייעס אז ס'איז געווען איינער, מ'האט נאך נישט געוויסט צו ס'איז א איד צו א גוי, און ער האט אטאקירט א מיידל, און ער האט שוין געהאט די הענט ארום איר האלז און ער האט זי געוואלט אריינשלעפן מיט כח אין די קאר אז ער זאל קענען מיט איר זינדיגן. און ס'איז געווען עפעס א מגיד שיעור פון די מיר'ע ישיבה וואס האט עס געזעהן, און ער איז ארויסגעקומען, איז געווארן א גאנצע בהלה, און זי האט געשריגן, זי האט זיך ארויסגעריסן, און ס'איז נישט געקומען לידי מעשה. האבן דאך אונז אלע געמיינט מ'האט דא געכאפט א פארטאריקא, אדער די ארוינים האבן געמיינט מ'עט כאפן א זאלויני, און די זאלוינים האבן געמיינט מ'עט כאפן אן ארויני, און די בני יואל האט געמיינט מ'עט כאפן איינער פון יענע און נישט פון זיי. ווייל טאמער כאפט מען פון זיי טאר מען דאך נישט גיין צו די גאווערמענט ס'איז דאך מסירה, די פאליס האט אריינגעשטעלט מודעות און זיי האבן געשריבן פיקטשערס ווייל ס'איז דאך דא אין פראנט פון אלע ישיבות און אלע סקולס איז דאך דא ווידיאו, און זיי האבן געבעטן ווער ס'ווייסט זאל אפקאלן די קריים סטאפערס, לסוף איז נתגלה הדבר געווארן אז ס'איז גאר א היימישער איד, זיין טאטע איז א פרינציפעל און זיין זיידע איז גאר איינע פון די גדולי הדור אין פלעטבוש פון די גרעסטע פוסקים. במילא איז אלל אוו א סאדען איז עס שטיל געווארן און פעילד מעסייע האט עס אראפגענומען און וואס איז נייעס האט עס אויך געהאט און זיי האבן עס אויך אראפגענומען. יעצט למעשה איך האלט אז זיין טאטע טאר נישט בלייבן א ראש ישיבה ווייל אויב קען זיין זון טון אזאלעכע זאכן האט ער דאך עס געזען אדער ביים טאטן אדער ביי די מאמען און אויב מען האט געקענט טון אזא זאך און מען האט אפגעסטראשעט דעם טאטן מיט די מאמען פון די מיידל פון די וויקטעם אין וואסערע סאסייעטי לעבן מיר, און אז זיין זיידע איז א גדול הדור, טאר מען אים נישט לאזן מער פסק'ענען, מען דארף אים ארויסיאגן פון די שטאט, אז זיי האבן געקענט שטיל מאכן אזא זאך. אבער על כל פנים קודם הערט אויס די אנטוויקלונגען, און נאכדעם וועט איר הערן וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט אז מען האט געמאכט א שווייג פון די גאנצע זאך. קודם האט מען יא געוואלט פרעסן טשארדזשעס, נאכדעם איז ער געקומען מיט א לויער צו די פאליס, און נאכדעם איז געווארן אז מען פרעסט נישט טשארדזשעס. ס'איז א ביג ביג שעים, און דאס ווייזט אז קיינער איז נישט סעיף, האסט קינדער אין די גאס, דער נאט סעיף. יעצט הערטס אויס. דער עולם זאל וויסן וואס פאר א שייגעץ שטיק ס'גייט דא פאר, מען האט אפגעקויפט פעילד מעסייע, איך הער ס'דא פיר שותפים, איך הער. למעשה איז וואס איז נייעס האט אראפגענומען דעם גאנצן ארטיקל. שטעלט אייך פאר וואס זיי האבן געטון. זיי האבן גענומען אן ארטיקל וואס מען זוכט א מענטש וואס האט געוואלט כאפן א מיידל, און זיי האבן עס אראפגענומען. פארוואס? הע הע. אדער האט מען באצאלט. אדער פארשטייסט זיך אונזער קאמיוניטי אז מ'טאר נישט ארויסגעבן די חזירים, זאלן זיי האבן א גוד טיים, און דאס איז א ווערי ווערי ביג שעים, ס'איז אנבעליוועבל אז זיי האבן געטון אזא זאך, קודם האבן זיי יא געהאט דעם ארטיקל, און שפעטער ווען ס'איז געקומען מער נייעס און א קלארערען פיקטשער האבן זיי געסטאפט. יעצט למעשה ס'טוט זיך דאס דעוועלאפן, אז וואס איז נייעס האט אראפגענומען דעם ארטיקל און יעצט איז ארויסגעקומען א שיינער פיקטשער איז עס געווארן אינגאנצן אראפגענומען און ס'איז שוין נישט דא און פארטיג. יעצט פעילד מעסייע, דער נייער פעילד מעסייע, האט געהאט דעם אלטן ארטיקל וואס ער האט עס נאכגעשריבן פון וואס איז נייעס און למעשה האט ער עס אויך אראפגענומען זענמיר שוין געבליבן אן די אלע שיינע נייע פיקטשער. יעצט, ישיבה ווארלד ניוז האט דעם ערשטן ארטיקל, און דארט איז נישט געווען אזא קלארע פיקטשער, און למעשה די נייע ארטיקל האבן זיי שוין נישט ארויף געלייגט. יעצט ניוז, יעצט ניוז טוועלף, וואס דאס איז א טעלעוויזשען סטעישען. זיי האבן נאך דעם ארטיקל. אבער זיי האבן נישט דעם ארטיקל אז מ'האט אים שוין געכאפט. יעצט למעשה, ס'איז דא איין בלאג וואס ס'הייסט JP Update, דאס מיינט Jewish Political Update, זיי האבן יא די מעשה, זיי שרייבן אז ער איז געקומען מיט א לויער און האט זיך צוגעשטעלט צו די סיקסטי וואן פריסינקט, הי טורנד הימסעלף אין, און למעשה האט מען אים געקלירט זיין נאמען, וויאזוי ווייס איך נישט, איז מסתמא איז ווייל די מיידל קאאפערעיט נישט, זיי זאגן אז די מיידל וויל נישט גיין ווייטער מיטן קעיס, יעצט פארוואס זי וויל נישט גיין מיטן קעיס איטס פאר אס טו פיגער אוט, יש אומרים ס'דא וואס זיי האלטן אז מ'האט געאפערט געלט. יש אומרים ס'איז דא וואס זיי האלטן אז מ'האט געזאגט די מאמע זיי נישט קיין פול, ס'איז דא א מעדזשיק ווארד וואס דאס הייסט, כ'האב שוין פארגעסן פונקטליך וואזוי דאס הייסט, איך מיין ס'הייסט שדוכים. שוין, יעצט קען זיין ס'איז דא נאך א וועג צו טראכטן, א מהלך, עטס ווייסט'ס איך איך האב דאך אסאך ווירד וועגן צו טראכטן, ס'קען גאר זיין אז ער האט איר ארומגעהאלזט אין פראנט פון די סקול, ביקאז זיי זענען שוין בויפרענד און גערלפרענד, זיי קענען זיך שוין. ממילא אז זיי קענען זיך שוין האט ער דאך עס געמעגט טוהן, נאר אזוי ווי עס זעהט אויס אז אדער מען זאגט אז א טיטשער האט האט באמערקט, ממילא קען דאך נישט זיין אז זי האט א בויפרענד מ'עט זי דאך ארויסווארפן פון די סקול, און בכלל איר מאמע טאר דאך דאס נישט וויסן, ווייל בסך הכל איז זי א פערצן יעריג מיידל און ער איז א סעווענטין א זיבעצן יעריגער בחור. איז ממילא וויל מען דאס משתיק זיין, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? ס'דא אסאך וועגן צו טראכטן. יעצט די שאלה איז נאר ווי די עי סי עס, ווי זענען די טשיילד פראטעקטאר פאר די קינדער פאר די מיינערס? יעצט כ'האב געוואלט זאגן די מארעל פון די סטארי, די מארעל פון די סטארי איז אזוי, ווען מ'האט געמיינט א פארטאריקאנער האט עס געטוהן איז יעדער געווארן ווילד, איטס אלל אוט וואר, מ'דארף אים באגראבן, אזוי ווי ס'איז א היימישער, אה, דעמאלטס דארף מען שוין מאכן א שווייג, איי פארוואס מאכסטו א שווייג, א זיבעצן יעריג בחור'ל טאר זיך נישט ארומהענגען מיט א פערצן יעריג מיידל, אפילו ביי די מאדערענע. דאס איז נישט עקסעפטעט אפילו ביי גוים להבדיל אויך נישט ביי קיינעם איז דאס נישט עקסעפטעט נאו. סאו פארוואס מאכט מען יעצט א שווייג? תירוץ איז דאס איז דער אלטער אזיאטישער מרן רשע'שער וועג דעטס וואט יור אין. רבותי קאנטראלט די מידיע וויפיל איר קענט ביקאוס עווענטשעלי אונז ארבעט מיר יעצט אז די גאווערמענט זאל אריין קומען אין דעם גאנצן קאראפשען איט קענט ווארק לייק דיס דאס איז א פרי קאנטרי פרידאם אוו ספיטש פרידאם אוו פרעס אונז וויל מען נישט זיין אונטערטעניג אונטער רבנים און אונטער חזירים דאס איז די זעלבע זאך. און נישט נאר ישיבה ווארלד נוז נאר אסאך אנדערע וואס האבן עס אויכעט פון אנפאנג פארשריבן און זיי האבן געהאט א בלורי פיקטשער אסאך אנדערע בלאגס האבן עס אויך אראפגענומען. סא זעט אויס מ'האט אפגעשמועסט אזוי טאמער ס'עט זיין א ספרדישער חזיר עלן די ספרדישע אידן לייגן לחץ, ס'עט זיין אן אשכנזישער חזיר עלן די אשכנזים לייגן לחץ. און אז ס'וועט זיין א סאטמארע חזיר העט סאטמאר לייגן לחץ, און אז ס'וועט זיין א וויזשניצער חזיר העט וויזשניץ לייגן לחץ, און אזוי זעט אויס אונזער קאמיוניטי, רבותי, ווי העוו טו סטארט פייטינג בעק, ביקאוז אויב אזוי, אויב דאס איז די קאמיוניטי, סאו ווי אר נאט סעיף, סאו פארוואס צאלן מענטשן אזאלעכע גרויסע פרייזן פאר די רענטס דא, אדער צו קויפן אפארטמענטס, ס'איז א דזשאוק. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך בין דאך אויך א איד, איך וואלט אויך געוואלט אז מ'זאל פראטעקטן אידן, מיין פראבלעם איז נאר אז דא איז דא סעלעקטיוו פראטעקשאן, סאיז דא אזוי, ס'איז א בחור, א יונגער בחור, כוויל נישט זאגן זיין נאמען איך ווייס נישט ער איז נישט אפילו ער פעלט אים נישט קיין שרויף איך ווייס, מען האט אים אנגערייצט מען האט אים געגעבן שטינק באמבס ער זאל עס טראגן אויף קרית יואל, איך ווייס נישט ווער סהאט עס געטון, דער בחור דארף אמאל נאך א שידוך טון, איז אזא בחור העל איך אויך נישט ארויף לייגן זיין נאמען, איך העל נישט זאגן ווער ער איז ווייל. בסך הכל איז ער א מיינער, א מיינער אין די רעספעקט, ער איז שוין מסתם בר מצוה, אבער א מיינער, ער ווייסט נעבעך נישט וואס מען האט אים אנגערייצט, דאס איז דאך אונזער קאמיוניטי, מען האט גענומען אלע קליינע קינדער זאלן קומען שרייען אין פראנט פון מיין הויז ווייל קינדער קען מען נישט שלאגן, איז במילא איז אזוי, אויב וויל מען שוין יעדן פראטעקטן פארוואס האט מען דעם בחור ארויסגעשטעלט? בריש גלי, מען האט געמאכט א פיקטשער פון אים, מ'האט עס ארויסגעשטעלט אין אלע וואטסאפס, און נאך מער, מען האט אפילו געשריבן א גרויסע מחאה פון קרית יואל פון די בית מדרש אז ער האט געלייגט שטינק באמבעס, ווער ס'ווייסט זיין מעדיקל היסטערי ווייסט ער איז מענטלי דיסטורבד אר ריטארדעד, איר ווייסט וואטס גאוינג אן, יענעם וועסטו יא באגראבן, איי ער איז אויך א איד? דאס איז עס, דאס הייסט סעלעקטיוו באגראבן, און דאס קען איך נישט ליידן, כ'וואלט מסכים געווען סיי די בני יואל, סיי די ארוינים, סיי די זאלוינים, יעדער זאל שוין טון וואס ער וויל. כ'בין נישט מסכים, איך זאג הייפאטעטיקל. אבער איינעם יא איינעם נישט? כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך. נחום ראזענבערג האט מען ארויסגעשטעלט צעטלעך אין גאנץ ווילימסבורג און אין בארא פארק און אפילו די שאפערס העיווען דארטן, איך ווייס וויאזוי זיי הייסן, שאפערס קאנעקשאן, אין מאנסי האבן אויך אריינגעשטעלט אויף אידיש דעם חרם. ס'איז געווען וויכטיג באגראבן דעם מענטש. פארוואס א מענטש וואס איז נאכגעלאפן א מיידל האט זי גענומען ביים האלז און זי געוואלט אריינשלעפן אין זיין קאר נאר זי איז געווען גענוג אויסגעלערנט צו פייטן, פארוואס אזא איינעם דארף מען נישט ארויפלייגן? דעיס איז די קאראפשען וואס ס'גייט פאר, און דעם קאראפשען מוזן מיר אונז פייטן. ווייל ווען נישט וועט אויסקומען אז א טייטלבוים מיט א האגער ער וועט קענען נאכלויפן מיידלעך און טוהן וואס ער וויל און מ'וועט אים זיי גארנישט טוהן און אן אנדערן נעמט מען באגראבן סתם פאר גארנישט פאר גארנישט אויסגעשטעלט צעטלעך יעדן טאג אנגעווארפן און פרישע צעטלעך און נאך צעטלעך ניין ניין ניין ניין, די גארביטש מוז זיך אויפהערן. איך בין יעצט דא אינטערוועגנס, איך טוה איבערמאכן די מי גשמים אין א מקווה, ס'גיסט דא ס'ממש, כ'האב נעכטן האב איך זיך נאך געישוב'ט צו איך זאל עס יא אויסטרוקענען צו נישט, ווייל כ'בין שוין נישט דא געווען פינף יאהר, און כ'האב ליב אייניגע איבערצוטוישן, אבער כ'האב מורא אז טאמער ביז כ'על איבערטוישן ס'עט רעגענען, קען דערווייל א פרוי נכשל ווערן, און די מינוט א פרוי לערנט זיך אויס אז ס'בייסט נישט אז מ'נעמט א שאוער און מ'גייט נישט אין מקווה, ווערט א התרשלות ביי איר. איך האב פון אלע גדולי הדור דורכגעשמועסט די אלע זאכן, און אונז האמיר מחליט געווען אז אונז שטעלן מיר דעם ראב"ד פון נתן סאה ונטל סאה אין די זייט, ווילאנג ס'איז נישט דא צוויי מקווה'ס אין א שטאט, ווען ס'וועט זיין צוויי מקווה'ס אין א שטאט דעמאלטס קען מען אנהייבן צו טוישן, ווענדט זיך אויך ווי ווייט ס'איז און ס'ווענדט זיך אויך ווי כשר יענע מקווה איז, אבער אונז פארלאזן מיר זיך אויפן הייליגן חתם סופר אז לית ליה מאן דחושש לשיטת הראב"ד. ער זאגט ביי אונז אין פרעשבורג איז געווען א מקוה וואס מען האט געהאלטן אין איין אנפילן, די מקוה וואס מען האט גענוצט איז געווען שמוציג האט מען אריינגעלייגט אין דעם זויבער וואסער און ס'איז אריבער גערינען אין די צווייטע מקוה און אזוי האט מען געטוישט בעק און פארט ביז משיח קומט. למעשה האב איך נעכטן נאך נישט געהאלטן ביים אויסטריקענען דעם בור, איינס אדער צוויי פארטאגס האב איך געזען אז ס'איז דא א פלאד ווארנינג, וואטש, האב איך אנגעקאלט דעם רב, איך גיי יעצט אויסטרוקענען די מקווה ווייל ס'וועט זיך אנפילן. אכט אינדערפרי, איך האב געדארפט גיין דאווענען, איך האב נישט געקענט גיין ווייל ס'האט זיך שוין אנגעהויבן אנצופילן, ס'איז געווען הונדערט פראצענט טרוקן נאך ביינאכט אבער אינדערפרי האט זיך שוין אנגעהויבן אנצופילן, איז נישט נאר איך האב נישט געהאט קיין מנין צו דאווענען, איך האב אפילו נישט געהאט ווי צו זאגן קדיש אויך נישט, איך האב מיך אויסגעלערנט פון איינער פון מיינע רעבעס ר' מאיר פויזן, זענען מיר געווען אמאל אויף א מקווה, האט ער געזאגט פארן ראש הקהל אז ער האט יארצייט נאך זיין מאמען בו ביום, און מ'זאל אים ווארטן אויף מנחה. ס'איז געקומען צו מנחה און מ'איז אים געקומען רופן, האט ער געזאגט איך קען יעצט נישט אוועקגיין איך האלט אינמיטן קאשערן די מקווה און טאמער כ'וועל אוועקגיין מוז איך אנהייבן פון דאס ניי נאכאמאל. נאכדעם געט ער מיר אזא זאג אז אונז גלייב מיר אז צו לערנען משניות מקוואות איז מעלה נשמה, שטעל דיר פאר וויאזוי איז צו מאכן די מקווה, דאס איז אסאך מער און העכער. אזוי האט ער האט ער נישט געדאווענט דעמאלטס פארן עמוד. שפעטער בין איך אריין מיט א מלחמה מיט אים, הלכה'דיגע מלחמה, איך, ווען איך פלעג זיין אויף א מקווה און ס'איז געווארן צענע ביינאכט פלעג איך מיך דעמאלטס שטעלן דאווענען מנחה געהעריג, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז געווארן דער חיוב אז איך זאל דאווענען, ס'האט נישט צוטון מיטן זמן, מיט די זון, מיט די לבנה, ס'איז טאג און נאכט. ער האט געטענה'ט ניין, אז אין אזא צייט דארף מען דאווענען צוויי שמונה עשרה'ס. עניוועי, ס'איז דאך נישט קיין חילוק, כ'האב געהאט די זעלבע נעכטן נאכט, כ'האב אויסגעטריקנט די מקווה איינס פארטאגס. בין איך עס געגאנגען אויסטרוקענען ווייל כ'האב געזען אויף די טמא'נע כלי אז ס'גייט זיין א פלאד אין עפעקט, א פלאד וואטש אין עפעקט. עניוועי, למעשה, כ'האב עס אויסגעטרוקענט, ס'האט זיך ברוך השם שוין אנגעפילט, יעצט איז בערך עלף פופצן אינדערפרי און איך בין גרייט צו פארן. באקום איך דא אויף די טמא'נע כלי פון איינעם וואס ער שרייבט מיר אריין, אז זיין פרוי איז געגאנגען אין די פארטי סיקס סטריט מקווה נעכטן ביינאכט און ס'איז געווען קאלט די וואסער און מ'איז ארויסגעקומען איז אויך געווען קאלט. יעצט האב איך דיר געוואלט זאגן, איך האב געוואלט מאכן א באמערקונג, ס'טוט מיר מורא'דיג וויי אז פרייוועט מענטשן פירן די מקווה'ס, די מקווה האט נאך א פראבלעם, איך ווייס נאך נישט צו ס'איז כשר, איך האב זיי אמאל גע שיער צוגעשפארט, כ'האב איבערגעקערט די וועלט, ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן פליישמאן, דער פליישמאן איז געווען דער גרעסטער זאנאי, ער און ברוך מרדכי האבן בעיסיקלי קאמפיעט איינער מיטן צווייטן. פליישמאן פלעגט באגלייטן בחורים מאכן מיט זיי משכב זכור אין מקווה, און יאהרן נאכדעם וואס זיי האבן חתונה געהאט, מיר דערציילט איינער וואס איז פערציג יאר אלט, אז ער נאך אלץ אים גענוצט ווייטער צו מאכן מיט משכב זכור, און דער פליישמאן האט געטוישט די בורות, איך געדענק אמאל דער טאהשער דיין, ער איז געווען דער אחראי אויף די מקווה, און פליישמאן נעמט זיך שרייען אויף אים, איך האב געטוישט די בורות! ענפערט ער אים דו ביסט נישט קיין רב, זאגט ער, איך. טו וואס איך וויל און איך בין באלעבאס. איז געגאנגען דער טאהשער דיין און האט זיך אפגעזאגט פון צו זיין רב המכשיר. איינמאל איז מען מיר געקומען זאגן אז ס'ליקט. די וואנט האט א לאך, א קרעק. בין איך געקומען מיט א קאנטראקטער מען זאל עס פאררעכטן. ס'איז געווען זחילה ניכרת. און פליישמאן האט געסטראשעט מיך מיטן קאנטראקטער אז טאמער איינער וועט וויסן דערפון וועט ער אונז הרג'נען. האב איך געזאגט פליישמאן דו האסט א טעות, איך האב מיט דיר גארנישט, און אויב הרג'נען עמיר זעהן ווער ס'איז מער פלינק, איך האב פאר דיר נישט קיין מורא, איך האב איבערגעקערט דעמאלטס די שטאט און בין געגאנגען צו דוד ראזענבערג, דוד ראזענבערג איז געגאנגען צו רב חזקאל ראטה, בקיצור מ'האט אים צוגענומען די בעלות, יעצט דעמאלטס ווען איך בין אריין בודק צו זיין, בין איך געוואויר געווארן אז אינעם בוילער רום האט ער געהאט א בעט, און פלעגט דארטן זיצן א גאנצע צייט ווען פרויען זענען געגאנגען אין מקווה, און ער פלעגט אריין קוקן ווי יעדע פרוי גייט אראפ צו טבילה, אויך עפעס א חזר, ווייל די פרוי גייט דאך אראפ צוגעדעקט, וואס זעהט ער דארטן? משוגענער! דעמאלטס האב איך אים געכאפט, און בין געגאנגען צו די אלע רבנים אין בארא פארק, און כ'האב זיי געזאגט אז טאמער דער מענטש איז ווייטער באלעבאס אויף די מקווה קום איך ארויס מיט געפערליכע בריוון. בקיצור, א מענטש וואס ער טוט נבלות, ער איז פארכאפט אין זנות, קען נישט זיין באגלייבט אויף קיין מקווה. דער סוף איז געווען, ער האט געזען אז כי כלתה אליו הרעה, מען האט אים געוואלט מעביר זיין. נאך מער, איך האב געהאט דעמאלטס עדות וואס האבן געוואלט קומען זאגן עדות, ער האט מיט זיי געמאכט משכב זכר פאר די גאווערמענט, מען האט אים געוואלט איינזעצן. און מ'האט דעמאלטס אים מסביר געווען אזוי ווי ס'איז אויף זיין נאמען איז קען מען צונעמען ער האט אסאך הייזער וואס ער האט אויך גע'גנב'ט אויף די מקווה געלט אלעס גייט מען אים קאנפיסקעיטן עניוועי ער האט זיך געבויגן ער האט עס איבערגעגעבן פאר זיין איידעם וואס זיין איידעם הייסט איטשע טריגער ער גייט ארום ער מאכט מקווה'ס נעמט גרויס געלט ער האט ביי א ספרדישע קהילה גענומען איבער פינף און צוואנציג אלפים איך ווייס נישט וואס ער האט געטון נאכדעם האט מען זיך נישט געקענט קיין עצה געבן בין איך אריינגעקומען אין פיקטשער אן א געלט דאס איז א באנטש אוו גענגסטערס סאו דו זאגסט אז דו האסט א פראבלעם אז די וואסער איז געווען קאלט, איך האב א גרעסערן פראבלעם, איך ווייס נאכנישט צו ס'איז געווען כשר, ס'איז געווען דעמאלטס אמאל זחילה ניכרת, די סוף האט מען צוגעבויעט נאך א בור, ס'איז געווען נאר איין בור אינגאנצן, ס'איז אפילו נישט געווען נישט קיין בור זריעה אדער נאך א דברי חיים'ס בור, נו מ'האט מען צוגעבויעט נאך א קוואל, סאם ארטיזשיען וועל, מ'האט געטוהן אלעס, אבער ווער ווייסט וואס דארט טוט זיך? טריגער פירט די זאך, סא דו האסט א פראבלעם אז ס'איז געווען קאלט? איך ווייס נאכנישט צו ס'איז געווען כשר, און דעיס איז די פראבלעם מיט אונזער קאמיוניטי, קומט איינער זיך משתלט אויפן ציבור, נעמט דעם געלט פונעם ציבור, און גייט נאכדעם זאגן פארן טאהשער דיין אז ער איז באלעבאס ער קען טוישן וואסער אן א דיין, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דער דיין הייסט הרב לאנדא, ר' בנימין וואלף לאנדא, קענט עס אים איבערפרעגן, איך בין נישט דא ענק צו פארקויפן ליגנט, דער אמת איז דאך אזוי ביטער אז מען דארף נישט פארקויפן קיין ליגנט, איז בקיצור דאס איז די גאנצע פרשה פון אלע מקוואות, ס'איז פרייוועט געאונט, מענטשן זענען זיך משתלט דערויף און קענסט גארנישט זאגן ווייל אויב נישט סטראשעט מען דיך גראד מיט דיך ארויסווארפן אריינווארפן און דאס איז די פראבלעם און וועגן דעם אין ארץ ישראל איז אסאך בעסער די מקוואות קודם כל אין יעדע מקווה וואס איך וויל אריינגיין בין איך נאך אריינגעגאנגען קיינער האט מיר נישט אפגעזאגט ס'איז געווען ווען זענען מיטגעקומען ווייל זיי האבן געוואלט זען און ס'איז געווען ווען זיי האבן מיר געזאגט גיי אליינס און טו עס די רבנות לאזט מיך אריין איבעראל ס'איז נישט זייער מקווה ס'איז געלט פון די פאבליק פון די איזרעילי גאווערמענט און דא איז יעדער איינער איך לאז נישט אריין איך לאז נישט אריין איך לאז נישט אריין. וואס פאר א מין חוצפה דאס דו לאזט נישט אריין הרב ר' זישע לוריא געווען דער דיין אין וויזשניץ היינט שוין נישט אזוי געזונט ווען איך בין געקומען אויף ארץ ישראל און ער האט מיך געזען נחום קום קוקן די מקווה וואס גיי איך אים טון אראפבייסן די נאז צו איך גיי אים צונעמען אביסל מקווה וואסער און איך זאג פאר יעדן איינעם ביז ווילאנג אלע מקווה'ס אין אמעריקע וועט נישט זיין אפן פאר די פאבליק יעדער טאם דיק און הערי זאל קענען אריינקומען פרעגן שאלות און זאגן א מיינונג. ביז דעמאלטס וועמער אונז נישט האבן קיין כשר'ע מקווה'ס, אונז האמער נישט קיין כשר'ע מקווה'ס, אונז זעמער אין דר'ערד מיט אלע מקווה'ס, אין ארץ ישראל זענען זיי אויך אין דר'ערד, אבער כ'בין דארט געווען פאר א האלב יאר צוריק, כ'האב געמאכט תיקונים, כ'האב אויסגעלערנט א כולל, זאלן ארום גיין זיי האלטן אין איין ארום גיין זיי שיקן מיר פיקטשער'ס פון ערנסטע מכשולות, יעצט סאטמאר, אה די הייליגע סאטמאר. איך האב געטראפן אין סאטמאר צענליגער פעלערס, און ס'איז געווען הרב אברהמ'עלע כץ האט ער פארראכטן, אין סאטמאר איז דא אין בית מדרש ווי איך טאר נישט אריינגיין אין וואן פיפטי טו ראדני איז דארט דא א כלים מקווה, יעדער וואס האט געטובלט דארט כלים האט זיך עס אריבערגערינען און איז אריינגעגאנגען אינעם בור השקה צו די כלים, און ס'איז געווען אלץ זחילה, כ'האב עס געוויזן פארן דיין, פארן אויסגעוועפטן פרידמאן, כ'האב אים געזאגט פיל כאטש אן אלע מיט שאובין בהמשכה פון ביידע זייטן, עמער זיך כאטש נישט רינען איינער צום צווייטן, האט ער געפאלגט. אבער דאס וואס כ'האב עס מגלה געווען איז אויך געווען ווייל איינער האט עס מיך געלאזט זעהן. נארמאל האט ער דאך נישט אריין, ער האט זיינע אייגענע קינדער נישט אריין געלאזט, אזוי אויסגעוועפט געווען, ער האט קיינמאל נישט געוויסט וואס טוט זיך אין די מקווה, כ'מיין ער ווייסט מען דארף זיך טובל'ען אין א מקווה, און אזוי גייט היינט איבעראל. די זענען זיך משתלט אויפן ציבור. סאו די האסט א פראבלעם אז ס'איז געווען קאלט און דיין ווייב איז פארפרוירן געווארן, כ'האב מיט איר גרויס מיטלייד, באמת, נאר איך ווייס נאך נישט צו ז'איז טהור לבעלה אויך נישט. ס'מוז זיין א צענטראל קאמיטעי פון רבנים וואס זיי קענען מקוואות און יעדער זאל קענען מיט זיי זיך דורכשמועסן און מען זאל קענען גיין פון אוט אוו טאון ווי דו ביסט איך בין דא איך וויל אריינגיין קוקן די מקווה. טאמער וועט מען דאס נישט טון איז א דזשאוק די גאנצע מקווה. ס'איז א דזשאוק. וואס איך האב שוין געטראפן דא פסול'ע מקוואות איז נישט צום גלייבן. שמעו נא רבותי, דייני מומחים, כל נדר וכל שבועה, רבותי איך בין אויפן וועג אהיים און כ'האב באקומען זייער א וויכטיגן מעסעדזש און איך מוז עס שערן מיטן עולם, איך רעד וועגן די מעשה אז מ'האט געוואלט אבדאקטן א קינד און ס'איז א אידישער מענטש און ער האט אריינגעטשעקט אין די פאליס, בקיצור מ'האט געמאכט א דיעל, מ'האט געמאכט א שווייג, ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט און איך רעד דערפון און איך בין תולה אלע צדדים, אפשר געלט, אפשר דאס. געהאט, און אפשר זענען זיי שוין געווען אין לאוו און זיי זענען שוין אויסגעגאנגען, א פֿערצן יעריג מיידל מיט א צוואַנציק יעריגן בחור, כ'האב איי טרייד עווריטינג, יעצט איז אריינגעקומען דער גאנצער אמת, ער איז א צוואַנציק יעריגער בחור, און זיין טאטע איז א פרינציפעל נישט אין די סקול, און זיין זיידע איז א גדול הדור. סעלפאונס איז נישט דער אינטערנעט. ס'איז א ישיבה בחור וואס ער האט געוואלט רעיפן א אידיש מיידל. אין די סקול, האב איך ענק שוין געזאגט, דאס איז סירישע קינדער, ארעמע קינדער, זענען קינדער וואס האבן זיך געדרייט אמאל אין די גאס, און מ'האט פאר זיי געמאכט א סקול, האט ער געהאלטן אז דארט קען ער טרעפן פרי מיעט פאר אלל. בקיצור, ער איז דער זון פון א פרינציפעל, נישט פון די סקול, ממילא האט ער געמאכט א דיעל, און שטעל דיר פאר וואס נאך. זיין זיידע, דעם טאטנ'ס טאטע, איז גאר א גדול הדור, ער איז פון די גדולים, אזאלעכע גדולים פלעגן מיר אונז מאכן אשר יצר אויף זיי, און אזוי ארבעט דער סיסטעם, סאו האמער אונז א קלין קאמיוניטי? דעפענעטלי נאט! אר ווי אין סיריעס סיריעס טראבל? יעס! איז דער אינטערנעט די פראבלעם? זיכער אז נישט, ווייל די צוויי האבן זיך נישט געטראפן אויפן אינטערנעט. פארקערט, די מאדערן טעקנאלעדזשי האט דאך גאר געמאכט אז ס'זאל נישט געשעהן גארנישט, ווען נישט די ווידיאו קעמערע וואס איז געווען אינדרויסן וואלט געווען שוין א רעיפ מיט הו נאוס וואט עלס, סאו רבותי זעהטס אפאר זאכן מ'זאל אונטערברענגען אלע מאדערן טעקנאלעדזשי, און זעהטס אז דער ליטווישער בחור זאל ווארטן ביז די פֿיר און פֿערציק ער זאל חתונה האבן, אמאל איז איינער אויסגעגאנגען מיט א מיידל פרעגט אים דער ראש ישיבה נו וואס איז פארוואס ווילסטו נישט, זאגט ער איך האב דאך נאך איר מוטער נישט געוואלט. זעהטס אז ס'זאל זיין חזעריי אין אלע גאסן, און זעהטס די בחורים וועגן ביטול תורה זאלן זיי נישט קיין שידוך טוהן און זאלן באפאלן נעבעך אינעסענט פיינע אידישע טעכטער וואס זיי גייען אין א סקול, סא יעצט זעמער שוין געוואויר געווארן דעם גאנצן אמת, ס'וועט ענק גארנישט העלפן, און פאר פעילד מעסייע האב איך א מעסעדזש, פעילד מעסייע, דו האסט געמיינט אז דו ביסט דער איינציגער וואס? ס'דא אנדערע וואס זיי באקומען אויך אלע אינפארמעישן, מיין מעסעדזש טו יו איז, יו אר עי. פול, ביסט אן אלטער בחור, כ'ווייס נישט האסט חתונה געהאט, קיין פרנסה מאכסטו נישט, האסט געטון א פענאמענעל דזשאב אז מ'זאל אפהיטן קינדער, האסט געטון אנדערע זאכן אויכעט אז די ארטאדאקסן זאלן זיך נישט צולאזן, אבער אז מ'זאל אפהיטן קינדער דאס האסטו אויך געטון, און דו ביסט געווען א פול אז דו האסט דיך געלאזט פון די פאר צעדרייטע רבנים, און דו האסט דיך פארקויפט פאר געלט, דאס געלט וועסטו שנעל פארלירן, און נאכדעם וואס גייסטו טון? איי פיל סאו סארי פאר יו. יו קוד העוו בין, אזוי ווי, להבדיל, דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל זאלבן שאול המלך ער זאל גיין אייננעמען עמלק, ענד איט דזשאסט דידנט ווארק אוט, ווייל ער האט רחמנות געהאט אויף די צאן, דו האסט רחמנות געהאט אויף דיין געלט, וואלסט געקענט ווען ראטעווען די עמלקים, די אלע פרומע חברה, די פרומע חברה זענען איין שטיק קליפת עמלק, משכב זכר'ניקעס און אלע אנדערע איסורי כריסות מיט איסורי ערווה. יעצט כ'האב געוואלט וויסן וואסערא מעסעדזש קריגט אזא בחור אויב ער האט נאך נישט ביז יעצט גערעיפט אפאר בחורים מיט אפאר מיידלעך וואט מעסעדזש דאז הי ריעלי געט? די מעסעדזש איז א ווערי סימפל וואן איך קען רעיפן איך קען טוהן וואס איך וויל ווייל מיין טאטע איז א פרינציפעל און מיין זיידע איז א גדול יעצט איך וויל גיין נאך אביסל ווייטער וואסערא מעסעדזש קריגט די גאנצע קאמיוניטי דעט אלל יו ניד איז א ליטעל קאנעקשענס און לאמיר גיין נאך ווייטער ער האט אריינגעטשעקט מיט א לויער אין די פריסינקט. וואסערע מעסעדזש געט דאס פאר אונז וויפיל איז ווערט די גאנצע פריסינקט סיסטעם? און נאכדעם שטייט אז ער האט אויכעט די פריסינקט האט אויכעט גערעדט מיטן די עי, סאו וואסערע מעסעדזש באקומער וואס איז ווערט דער גאנצער די עי? אויף וואס גייען אונזערע טעקסעס? יעצט אונז זעמער טאקע נישט טאטעס פון דעם מיידל אבער אונז האמער אויך קינדער אין די גאס וואסערע מעסעדזש געט דאס פאר יעדן נארמאלן מענטש דעט די קאמיוניטי איז מעסד אפ? וואסערע מעסעדזש געט דאס פאר יעדן מיידל אין די סטריט? אז זענען נישט סעיף, און וואסערע מעסעדזש געט עס פאר די סיריען קאמיוניטי וואס זיי צאלן פאר הייזער צוויי דריי פיר פינף זעקס מיליאן דאלער און זיי באכען אריין נאך צוויי דריי מיליאן דאלער, יעצט איך גיי מאכן אן אסיפה דארטן מיט די סירישע קאמיוניטי ווייל קען זיין זיי ווייסן נישט וואטס גאוינג אן ווייל זיי מוזן וויסן איך בין דארט זייער נאנט ווייל איך בין דער וואס כהאב געבויעט די מקווה, דער העס טו בי עי סטאפ טו דיס אונז גיימער זיך נישט לאזן. מ'עט אונז אווערפאוערן נאו פראבלעם, באט ווער נאט גאנע לעט דיס העפן סיטינג דאון. אין די ווארסט קעיס סינעריאו גיימיר ארויסבאקומען כאטש ווער דער בחור איז, ער זאל זיין פאבליק אינפארמעישן ווייל ער גייט דאך מארגן אדער כאפן נאך א מיידל ביקאוז הי גאט די מעסעדזש אז ער קען טון וואס ער וויל, אדער ער האט חתונה מיט א אידישע טאכטער ענד ליטל וויל שי נאו אז ער איז א ראנעראונדער, רחמנא לצלן. ניין אונז גיימיר דאס נישט צולאזן, איך זאג ענק קלאר אונז גיימיר דאס אפשטעלן, עטליעסט אונז גיימיר פייטן דאס אפצושטעלן. ווי אונז עמער אנקומען, עווענטשעלי עמער אנקומען, איטס אזא שעים וואס ס'גייט פאר אין די קאמיוניטי, ס'איז ממש ס'איז א שעים, מ'האט די ווידיאוס מ'האט אלעס, און מ'לאט אים גיין פריי, און טאמער האט זיך דער טאטע פארקויפט פאר די סיריענער געלטער, דעמאלטס דארף די גאווערמענט דאס וויסן אז דא איז דא געלט, און וועגן דעם זעמער אונז העכער די לאו, לעיזער קעסטנבוים קען הארגענען א מענטש, ער קען אריינברענגען פון אווערסיס רוצחים, און ס'איז עבאוו די לאו. דאס איז געווען א מורא'דיגע לימוד. גערעכט. איטס אנבעליוועבל וואט ווי לערן פראם דיס סטארי. איטס אנבעליוועבל. באט ווער נאט גאנע טעיק איט לעיאינג דאון וויט קלאוזד הענדס. ווער נאט גאנע דו דעט. דאנט ווארי. אז אונז עמיר דערגיין ווער דאס איז, איז עס א האלבע ישיעה און אונז האפן דאס צו דערגיין. דא דאך צוביסלעך קומט אלעס ארויס. ס'יעצט ארויסגעקומען נאך אן עמורדזשענסי, איך ווייס שוין מ'האט מיר שוין געזאגט ווער דער גדול איז און וועמענס זון דאס איז, אבער איך קען נאכנישט זאגן ווייל. ס'איז נאך נישט מבורר, ס'איז נאר איינער וואס ס'קען אים און ער קען דעם פיקטשער, באט איצט גיימער דאס נישט לאזן, ווי מ'זאגט, איט שוד בי קעריד עוועי, עטליעסט מ'זאל וויסן ווער דער חזיר איז, אזוי אז אין זומער פון די פאליס דעפארטמענט האט מען באקומען די פיקטשערס אז זיי האבן געבעטן מ'זאל זיי צוהעלפן, און יעצט האבן זיי געמאכט א יד אחת אז מ'זאל נישט צוהעלפן, אבער די פיקטשערס האמער אונז שוין, און מ'וועט ארויסשטעלן זיין פיקטשער מיט זיין נאמען און ס'וועט ארומגיין ווארלד ווייד, ער העט קענען א שידוך טוהן מיט א יאפאנעזער גיורת, מיט דעם דארף ער א שידוך טוהן.

דעטס אלל. יעצט מיסטער טאמפסאן איז די די עי, זיי האבן געמאכט א דיעל, אבער אונז האמיר דאס שוין געשיקט דארטן ווי ס'דארף גיין, מען קוקט אים נאך אלע די קעיסעס וואס ער טוט צו וואשן און צו ווישן, בסוף גייט ער באצאלן אזוי ווי טשארלס היינס, ווארט שוין צו, אונז קען מיר דאס נישט צולאזן, קומען אריין אפאר ווילדע פראים געבן אפאר טאלער און מיינען זיי קענען טון וואס זיי ווילן, כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די געלטער, און איך בין אייביג מסביר דאס איז אונזער געלט, דאס איז געלט וואס מען האט געגעבן פאר קינדער פאר חינוך, די געלט. מען האט גע'גנב'עט אויף די קינדער'ס נעמען, דענק נישט אז עס איז געווארן עפעס אזא רייכטום אין די קהילות, אה, עס איז די גע'גנב'עטע געלטער, און צוויי פראצענט געבן זיי צוריק אז מען זאל נישט איינזעצן די חזירים. עס איז אלעס הקדש געלט, מען נעמט אויף דעם נאמען, אויף דעם פראגרעם, און אזוי און אזוי, און עס איז קיינמאל נישט דא די אלע זאכן, נישט די סייקייטריסט, נישט די סייקאלעדזשיסט, די אלע מענטשן וואס מען נעמט אויף זיי געלט אז כאילו זיי העלפן אויס די קינדער, ס'איז קיינמאל נישט געווען. שמירת הצניעות האט גענומען מיליאנען, און זיי האבן געזאגט זיי העלפן אויס די קינדער, העלפן אויס וואס? העלפן אויס אז מען זאל זיי ווייטער מזיק זיין. שוין, אויף דערווייל עמער עס איבערלאזן אזוי. דא ענדיגט זיך דער צווייטער חלק פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס. האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת.